א גוטן חולו של מועד פסח תשפ ד. כ'האב געוואלט זאגן אביסל א דבר תורה וועגן שביעי של פסח און אחרון של פסח אין חוץ לארץ, כ'האב אבער געוואלט רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך וואס איך האלט אז מ'קען דאס נישט צו פארהוילן, מ'קען עס נישט דורכגיין. ס'געווען ערב יום טוב האט דער קלוזמער גערופן בארא פארק פארברענט דעם חמץ. יעצט די חסידישע אידן וואס זיי ווייקן זיך מיט חסידות ווייסן אז דאס איז א מורא'דיגער ענין, מיט דעם וואס מ'איז מבער דעם חמץ איז מען מבער די חצונים פון א גאנץ יאר, ס'איז מורא'דיגע זאכן. איך געדענק איך בין געווען אין ארץ ישראל און ווען דער אמרי חיים האט פארברענט דעם חמץ איז געווען ווייניג מענטשן ווייל יעדער איז דאך געווען פאר'יארט מיט זיין פארברענען דעם חמץ, די בחורים זענען געווען דארט. נאכדעם ווען ער האט פארברענט דעם חמץ איז ער ארויס אין אזא טאנץ אזא והיא שעמדה, מ'האט געזען ממש די שכינה האט אויף אים גערוהט, ער געהאט נאך א מעלה דער אמרי חיים, ער איז געווען א מענטש וואס ער האט געפלאקערט ראש השנה יום כיפור סוכות, האט געפלאקערט פארן אייבערשטן, אבער אלעס איז געווען אזוי באהאלטן מ'האט נישט מ'האט נישט געזען, מ'האט געמוזט זיין א מבין אויף דעם איד, ווען ס'איז געקומען פסח, ס'איז געקומען די לילא קדישא חגא און וויאזוי מען האט זיך צוגעזעצט צו דעם סדר און מען האט עס געפירט אין בית מדרש פאר יעדן. דעמאלטס איז געווען ממש מען האט נישט געקענט מיט דעם איד אפילו רעדן, מען האט אים נישט געקענט קוקן אין פנים פאר זיין פלאם, ער איז געווען מלא קדושה. כ'וועל דערציילן אמאל א מעשה אין גרויסווארדיין, ר' ישראל'טשע פארברענט דעם חמץ, ער איז אויך ארויס אין א טאנץ, איז געקומען ר' מרדכי חנא און ער האט געזאגט פאר די חסידים, זאגט ער, אה, אונז דארף מיר שוין נישט קיין סדר פון רבי'ן, האמיר שוין געזען דעם גאנצן סדר ביים והיא שעמדה ביים פארברענען דעם חמץ, ס'איז פון די העכסטע עניינים וואס ס'איז דא. למעשה, דער גאנצער ענין פון דעם פארברענען חמץ ווערט א פורים שפיל, קינדער שטייען ארום, מ'ווארפט גארביטש, מ'ווארפט סתם גארביטש אריין, איך האב שוין לאנג געזאגט פאר די גאווערמענט, און איך גיי עס יעצט נאכאמאל זאגן, איך האלט אז מען דארף מאכן אין די נעווי יארד דארט ווי מען גייט צו תשליך זאל יעדער קומען ברענגען זיין חמץ, און דארט זאל זיין אפאר גרויסע קאנטעינערס, אפאר קאנטעינערס זאלן זיין פאר גארבידזש, און אפאר זאל זיין פאר די צען ברעקלעך. איך האלט קודם ס'שטינקט אן די גאנצע שטאט, ס'דא מענטשן וואס האבן אסטמא, ס'דא מענטשן וואס זיי קענען נישט ליידן דעם רויעך, כ'מיין. אויב אונז דארפן טאקע זיין וואוילע ערליכע אידן אבער אונז מומען דאך נישט דעם גוי ארומשטויסן און אים שפייען אין פנים, ער איז דאך זיכער גארנישט שולדיג. שטעל דיר פאר ווען דו וואוינסט אין עני סטעיט אוו די יונייטעד סטעיטס אויסער אין וויליאמסבורג, אין ברוקלין, ניו יארק, מאנהעטן נישט, ניו יארק וואלט נישט, אין מאנהעטן לאכט מען אוועק פון דיר, ווער וואלט דיך געלאזט פארברענען גארביטש אינמיטן גאס? ביי דיר איז עס חמץ ביי יענעם איז עס גארביטש, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווען מ'לאזט עס איבער איז שווארץ די פלאר, וואכן קען מען גיין און זיך אנקלעבן די שיך מיט שמוץ, כ'מיין נאכדעם זאגט מען דער גוי איז אן אנטיסעמיט, דאס וואס עס שטייט אין ביעור חמץ אלא שריפה מיינט מען נישט אז מען מוז דעם גאנצן גארביטש פארברענען, מען מיינט א שטיקל יוצא צו זיין, און זייער אסאך מענטשן לייגן ארויף דערויף ס'זאל גוט ברענען, זיי לייגן ארויף ברענשטאף. און ס'ברענט א מחיה, און למעשה ווען זיי האבן ארויפגעלייגט די ברענשטאף זענען זיי שוין נישט יוצא דעם אין ביעור חמץ אלא שריפה, ווייל זיי האבן שוין לאנג מאבד מן העולם געווען, סאו איף יו גאנא לוק אינטו איט צו דאס איז ממש מקיים די חזל פון אין ביעור חמץ אלא שריפה, ס'קען גאר זיין אז נישט, כ'האב געזען מענטשן האבן די צען ברעקלעך ארומגעוויקלט מיט א זילבער פעיפער ס'זאל נישט אראפברעקלען. דאס איז נישט גוט, ווייל די זילבער פעיפער געווענטליך ברענט נישט, אפשר אין גאר א גרויסן פייער יא, און סווענדט זיך ווי דיק סאיז, ממילא האסטו ווידער נישט געטוהן גארנישט. סא דא איז ווי אונז האלט מיר די גאנצע צייט, אונז האלט מיר אז אונז וויל מיר ווייזן פארן גוי אז אונז זעמער רעליגעיז, דאס איז אונזער חרם, ווילסטו ווייזן ביסט רעליגעיז, ווייסט מען וויפיל שענער סוואלט געווען ווען מקומט ארויס אז סגעווען סעקשועל אביוז און מהאמיר עס אפגעשטעלט. ס'איז א שאנדע פאר אידישקייט אז דער גוי, דער פויפ איז ארויסגעקומען מיט א סטעיטמענט און ער האט געזאגט, איך בעט איבער אלע פגועים, אלע וויקטימס פון די קריסטשען רעלידזשען, אין נאמען פון אלע גלחים וואס האבן עס געטוהן, און איך רימארס, ס'טוט מיר לייד, איך בעט זיך איבער פאר זיי. יעצט אונז פייט מיר דאס, דאס איז באלאני, דאס איז קאלד טאלק, אונז וויל מיר האבן אז מ'זאל זיי קענען היילן. מען זאל שטעלן א פאנד און מען זאל מאכן זיכער אז מער געשעהט עס נישט, אונז שלאג מיר זיך נאך מיט זיי, און יעצט דארף דער ראצינגער דער פריעריגער פויפ מיטן היינטיגן פויפ מיט נאך אפאר מענטשן פון די גרויסע פון די קירכע גרויסע מענטשן האט מען זיי גערופן יעצט אויף בריסלס אז זאלן זיך קומען שטעלן אין קאורט. ביסט דאך שוין מודה, סאו דארף מען זעהן צו טוהן ווייטער. און בכלל די בישאפס זענען דאך אזוי ווי די רבנים אן א להבדיל די זעלבע דרעטליגערס. האבן ארויסגעגעבן יעצט א געזעץ צווישן זיך אז דארט ווי ס'נישט דא קיין חוק המדינה אז מ'מוז ריפארטן סעקשועל אביוז, דאס טייטש געווענטליך, טוען זיי צילן אויף רוים, ווייל רוים איז א לאנד פאר זיך, ס'הייסט די קירכע, די וואטיקאן איז א לאנד פאר זיך, צילן זיי אז דארט זאל מען כאטש נישט מוזן ריפארטן, וויבאלד די רעגירונג זאגט אז מ'מוז נישט ריפארטן ווייל זיי פירן דאך עס, און זאל מען כאפן א בישאפ זאל מען אים נישט טון גארנישט, ער מוז נישט ביי לאו ריפארטן, טאמער דער קינד וועט גיין וועט מען אים אנטון צרות, אזוי ווי די רבנים טוען אים אן צרות, אויב ער וועט זיך נישט לאזן, דעמאלטס וועט מען דעם גלח איינזעצן צו דעם בישאפ, אבער טאמער נישט. מוז ער עס נישט ריפארטן. ווען דאס איז ארויסגעקומען האב איך אפגעקאלט סנעפ מיט די אלע ארגענעזעישאנס כהאב געזאגט איך וויל ענק עפעס פרעגן עטס זיצטס רואיג דאס איז ביי ענק עקסעפטעד זאגן זיי וואט יו טאלקינג אבאוט אונז גיי מיר דאס פייטן אזוי ווי מיר האבן אראפגעברענגט ראטצינגער גיי מיר אונז אראפברענגן דעם יעצטיגן פויפ אויכעט וואטש ענד סי ווייל ער האט עס געמאכט קלוג ער האט עס נישט ארויסגעגעבן די געזעץ ער האט געהייסן די בישאפס זאלן עס ארויסגעבן זאגט ער אונז גיי מיר עס אראפברענגן און ער זאגט מיר אז די די קירכעס האבן פארלוירן צוואנציג פראצענט פון מענטשן וואס זיי פלעגן גיין צו די קירכע מיט געלט, זיי האבן אלעס פארלוירן פון דעם סטעיט איטס ע סיסטעם טו פייט דיס איוויל, יעצט למעשה איז אזוי, איז דא איז געשען א גרויסער אומגליק, די קלויזנבורגער רב פון בארא פארק, וואס באמת. ער איז א איד א צדיק. ס'נישט דא וואס צו רעדן אז איר וועט דורכגיין אין גאנץ בארא פארק וועט איר מסתם נישט טרעפן א רב פון זיין גלייכן, נישט אין קענען לערנען תורה און נישט אין עבודת השם, ער איז אן עובד, ס'איז נישט דא זיין גלייכן, ס'נישט דא וואס צו רעדן. איך געדענק אייביג, קלויזנבורגער רב איז דאך געווען א צדיק הדור, זיין טאטע, ער האט דאך אויפגעשטעלט די אלע וואס איר זעהט דא אין וויליאמסבורג, צו ס'איז געווען ר' יודל ראזענבערג, וועמען איר ווילט, ער האט זיי אויפגעשטעלט און צוריקגעברענגט צו אידישקייט. שפעטער איז די סאטמאר טעראריסטן האבן יעדן ארויסגערוימט פון דארט, אבער למעשה די מענטש האט אויפגעשטעלט נאכן לאגער אידישקייט, איך געדענק רב עזריאל גליק האט געזאגט אויב ס'איז דא איין איד אויף די וועלט וואס לייגט תפילין איז עס נאר וועגן דעם הייליגן רעבין דעם דברי יואל, איך בין געווען א נאיווער בחור האב איך אים געפרעגט דעמאלטס דער חזון איש האט אויך געלייגט תפילין נאר וועגן רעבין? ער איז דאך געווען אין ארץ ישראל האט נישט געקענט דעם רעבן, דער קלויזנבורגער רב האט אויך געלייגט תפילין נאר וועגן רעבן, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, אזוי זעמער אונז געווען און דאס בלייבט, ס'האט מיר אייביג וויי געטוהן א איד ווי דער קלויזנבורגער רב, מ'האט אים אזוי גערוידעפט ארויסגערוידעפט פון שטאט פאר גארנישט און פאר נישט, ס'האט זיך מיר אזוי וויי געטוהן, נאר וואס איז געווען מאת השם היתה זאת, ער האט אויפגעשטעלט אזא מוסד אין נתניה, און ער האט אויפגעשטעלט א שפיטאל, וואס על טהרת הקודש, און ער האט אויכעט אויפגעשטעלט אזאלעכע לעכטיגע דורות, קוק וואס ער האט. ער האט צוויי זין גדולי הדור, ער האט איידעמער גדולי הדור, יעדער איד וואלט זיך געווינטשען צו האבן אזא שטוב, נאר דאס קומט מיט א פרייז, ער האט געמוזט באצאלן א ביטערע פרייז פון זיין אין גלות, באט עניוועי, ס'האט מיר אייביג וויי געטון פאר דעם איד וואס מ'האט געמאכט פון דעם איד, אבער ברוך השם ער האט איבערגעלאזט וואוילע קינדער, ער האט איין זין אין ארץ ישראל, זאגט יעדן שבת תורה כאטש פון פופצן ספרים, ער האט דעם זין דא אין אמעריקע, ער איז א. א גאון עולם א מתמיד אלע מעלות. יעצט איז געווען אן אינצידענט אז ער האט פארברענט דעם חמץ און מ'איז געווען זייער אין א הויעכע מאמענט און ס'איז געקומען די פייער לעשער און בעיסיקלי האבן זיי נישט געוואלט אויסלעשן זיין חמץ זיי האבן עס נאר געוואלט אביסל קאנטראלן איז געקומען דארט איינער פון די טשיף'ס א פייער טשיף איז געגאנגען און די בחורים זיי האבן זיך גענומען מיט אים צו שלאגן דאס איז א זאך וואס מ'דארף אויסלערנען אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע ישיבות. דער פייער טשיף איז נישט דיין שונא, ער טוט זיין דזשאב. ס'איז גענוג ביטער אז מ'האט דאס קיינמאל נישט אויסגעלערנט פאר די בחורים. שוין. און למעשה וואס איז געשען איז, ער האט זיך אויסגעדרייט און ער האט געשריגן ער וויל רעדן מיטן ראביי, ווייל זיי ווייסן וואו ס'איז דא א ראביי, זיי ווייסן אלעס. און ער נעמט זיך שרייען מ'האט מיך געפאנטשט אין פנים. נארמאל דארף זיך די ראביי אויסדרייען און טוהן צוויי זאכן, קודם צו בארואיגן דעם פייער טשיף, און נאכדעם צו קנס'ן דעם בחור. טאמער ווייסט מען נישט ווער ס'איז, עט מען זאגן מ'עט נעמען קער, עט ליעסט מען בארואיגט יענעם, טאמער ווייסט מען יא ווער ס'איז, דארף מען אים איבערגעבן צו די פאליס, די בחורים מוזן זיך אויסלערנען וואנס ענד פאר אל, דא מוז זיין ארדענונג. די פעקט וואס ביי אונז איז געווען תוהו ובוהו וחושך די אלע יארן, דאס האט צוגעברענגט צו טשיילד סעקשועל אביוז אויכעט. האב איך שוין געזאגט, ס'שטייט, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובוהו, און נאכדעם האט דער אייבערשטער געזאגט יהי רקיע און אזוי ווייטער. וועם איז אינטערסאנט צו וויסן אז והארץ היתה תוהו ובוהו? דער תירוץ איז זייער פשוט, תוהו ובוהו וחושך איז א חלק פון די בריאה, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי פירן זיך נאך אויפן והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך, דארף מען וויסן דאס. דאס איז דאך נישט געלערנטע חיות. עניוועי, איז דא איז שוין דא אן עוולה אויף אן עוולה, קודם אז מען האט געפאנטשט א פייער טשיף, און נאכדעם אז ער האט קאמפלעינט האט מען נישט בארואיגט דעם מענטש, זאגן הער אויס ס'איז געווען א טעות, צו מ'עט דיך איבערבעטן. צו כדומה. ניין ניין ניין, מ'האט עס נישט געטוהן, מ'האט געלאזט ס'זאל אנהאלטן, און דער רבי בכבודו בעצמו איז צוגעקומען, און ער האט געמיינט אז דער פייער לעשער וויל אויסלעשן דעם פייער, במילא עט דאך אויסקומען א מורא'דיגע חורבן מ'עט נישט קענען פארברענען די רוח הטומאה אעביר מן הארץ, איז ער געגאנגען האט זיך אויסגעדרייט און האט נאך גערופן דעם פייער טשיף א נאצי, א ווארט וואס. אין אמעריקע דאס איז די נידריגסטע ווארט וואס איז דא, און ער האט אים גערופן א נאצי אין פאבליק. יעצט לאמיר צו צולייגן די זאך, קודם די רבנים דארפן זיך אנהייבן אויסצולערנען אז ס'איז נישט די צייטן ווי אמאל, ס'איז א אנדערע צייט, יעדער האט קעמרעס, יעדער האט ווידיאוס, אויף יעדן טעלעפאן ווערט אפגעכאפט אלעס און מ'זעהט עס, און יעדער האט עס געהערט ווי ער האט עס געזאגט, ער קען עס אפילו נישט דינייען מער. נאכדעם דארף מען פארשטיין ווען ער, אזא גרויסער רב וואס האט אזויפיל. תלמידים מיט בנינים טוט אזא זאך איז קודם כל ווען די רעגירונג וויל איהם נאכלויפן קענען זיי איהם נאכלויפן און איהם שטעלן אין תפיסה אויכעט. ס'איז דא די א גרויסע לויער א טאפ לויער אין אמעריקע וואס ער האט בין לאדינ'ס איידעם האט ער געטרייט צו רעפרעזענטן אין קאורט ער האט פארלוירן פארשטייט זיך אבער ער האט געמאכט אפאר מיליאן דאלער די גאווערמענט האט איהם יעצט צוגענומען זיינע לייסענס ווייל זיי האבן געטראפן א פסול אז ער האט אמאל נישט באצאלט פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער טעקס. ווען ס'איז געקומען דעם ברוך מרדכי'ס קעיס וואס ס'גייט גיין נעקסטע וואך דעם פֿינף און צוואַנציקסטן האב איך אויך נישט געקענט פארשטיין וויאזוי גייט די גאווערמענט מיט אים אין צו טרייעל? די גאווערמענט גייט זיכער פארלירן, אזוי האב איך געהאלטן, פארוואס? ווייל סרולי רובינשטיין קען זיך אויפשטעלן און מאכן ער קומט נישט אהער מיט אהין. למעשה אבער ווען איך האב עס דורכגעשמועסט מיט אן עי די עי האבן זיי געזאגט אונז האמיר זיבעציק וועגן וויאזוי זיי זאלן אלע גיין אין. תפיסה, ברוך מרדכי מיט זיינע קינדער, מיט עווריבאדי דעט וואס אינוואלווד, מיט די פאוערפול פעמילי, די אשכנזי, זיי האבן געטראגן די וויקטעמס אויף ארץ ישראל און צוריק, זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם ברוך מרדכי'ן אוועקצולייגן אויף פֿינף הונדערט יאר מיט זיינע קינדער אויף צענדליגע וועגן, סאו גייסט טשעפען מיט א גאווערמענט? כ'מיין, אונז זעמיר געווען אונטערדריקט אין מצרים, מ'איז געווען אונטערדריקט אין יוראפ. יעצט וויל מען עס אויסנעמען אין אמעריקע ווייל מען האט דיר געגעבן אביסל פריווילידזש, דער אמעריקאנער איז אויך נאר גוט ווילאנג די ביסט נישט שלעכט צו אים, וואנס יו סטארט טו געט רוד גייט ער צוריק זיין רוד, און נאכדעם איז דא נאך א מוראדיגע זאך, וויבאלד דער רבי האט דאס געטון האט עס אראפגעשיילט די הויט פון פנים פאר אלע אידן, און סאטמאר פלעגט זיך אלץ שלאגן. פלעגט מען זאגן ס'איז אפאר ווילדע יונגען, מ'האט אלץ געטרייט צו פארענטפערן. סאטמאר האט געהאט א מורא'דיגן רשע פאר א ראש הקהל אלע יארן, ליפא פרידמאן, ער האט מיטגעברענגט זיינע היטלערישע סאדיסטישע זאכן דא אויף אמעריקע. נאכדעם האבן זיי געהאט א נארמאלן מענטש ר' לייבוש לעפקאוויטש, ווען סאטמאר האט איינגעבראכן אין קלויזנבורג זיי צוגע'מזיק'ט דאס גאנצע בית מדרש, האט ער אריינגעשיקט פופציג אלפים און ער האט געזאגט האטס און לאמיר. פארעכטן די זאך, ווייל זיי האבן ארויפגעשריבן לעילוי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב. ממש ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געפירט די קהילה אויף אן איידלען אופן, ס'איז געווען אפאר חיות, און מ'האט מסביר געווען פאר יעדן אז אונז האמיר צוטון מיט חיות. איך זע אהרן טייטלבוים איז געפארן דארטן צו די אגודה זאגן שמע ישראל. הער א מעשה. ס'איז אמאל געווען עפעס א פראטעסט וואס אגודה האט געמאכט, האט מען געהאט באסעס אין ווילימסבורג, זענען געקומען די אלע סאטמארע חיות און געשריגן פון וויליאמסבורג וועט נישט פארן קיין באסעס צו די אגודה. האט שיע לייזער לאקסמאן געדענק איך געלעכערט דעמאלטס די רעדער צוגע'מזיק'ט דעם באס. צוויי טאג שפעטער מ'האט אים ר' מאטעלע געלאזט רופן, איך הער מ'האט דיר גע'מזיק'ט דעם באס זאגט ער ניין רבי זיי האבן באצאלט עד פרוטה אחרונה. האמיר געהאט. שלעגערס, שקצים און משוגעים, און האָמיר געהאַט די קהילה, וואָס האָבן געליטן פֿאַר דעם און זיי האָבן געמוזט באַצאָלן, ווײַל סוף-כּל-סוף האָבן זיי אויסגעלערנט די שקצים. ווען מ'האָט אַרויסגעוואָרפֿן דעם אַשכּנזי, וואָס ער לעבט שוין נישט, ווײַל ער איז געגאַנגען צו די יו-ען, האָט אים דער סאַטמאַרער רבי זכר צדיק לברכה אַרויסגעוואָרפֿן, איז געקומען זײַן פֿאָטער צו פֿליִען דעמאָלטס פֿון אויסטראַליע, און ער האָט געזאָגט, רבי, בײַ מיר האָט ער הלכות קנאות נישט געלערנט, ער האָט עס בײַ אײַך געלערנט. און יעצט האלטס אים און דער רבי האט אים צוריקגענומען. ס'איז געווען מענטשן וואס האבן נעגאושיעט אן ביהעלף אוו די משוגעים דא, אז א רבי אליינס טוט עס און שרייט נאצי מ'קען עס נישט דינייען איז דאס זייער זייער א מיעסע פרשה, ביי מיר אין שול ווי איך דאווען דאווענט איינער וואס ער איז אין די יוניאן, ער איז א ריטייערד, ער האט געארבעט ביי די פאליס ביי א הויכע פאזישן. זאגט ער, דו ווייסט נישט וואס די טשיעף גייט יעצט טוהן, טשיעף דאס איז אזא צייטונג וואס האט צו טוהן מיט די יוניאן, זיי גייען אויסטוהן נאקעט כלל ישראל, זאגט ער מען דארף זעהן אז מען זאל מאכן א שנעלן קאווער אפ, מען זאל אנקאלן דעם טשיעף, מען זאל זיך אראפזעצן מיט אים, מען זאל אים געבן א קאמפענסעישן, מען זאל אפאלעדזשייזן, א קאמפענסעישן מוז נישט מיינען דווקא געלט, עס קען מיינען א שיינעם טייטל. פאר אים איז דאס זייער גוט פאר זיין דזשאב, און מען דארף זעהן דאס צו פארעכטן בעוד מועד, נאך אפילו אין חול המועד, און אפילו ווען עטס קענטס נישט רעדן מיטן רעבין, קען זיין אז ער כאפט נאך נישט דעם דעמעדזש וואס ער מאכט פאר כלל ישראל, דארפט עטס אליין דאס טוהן, ס'איז דא א קהילה, איך בין זיכער א בענק אין קהילה איז דא נארמאלע מענטשן, אזוי ווי סאטמאר האט געהאט ר' לייביש לעפקאוויטש, מען דארף זיך אראפזעצן, מען דארף מאכן א מיטינג צווישן די פייערמען. צווישן די יוניאן, מען דארף שרייבן א לעטר אוו אפאלעדזשי, מען מעג דאס שרייבן אום חול המועד, מען דארף דעם טשיף גיין קויפן עפעס א פלעק, מען דארף סאם האו זאגן אז די ראביי האט געזעהן דעם טשיף און די ראביי האט נישט געוואוסט וואס ער וויל און ממילא האט ער זיך פארלוירן, דער איז נאטינג ראנג איף יו רימארס און איך בעט ענק ערלעדיגט עס ווייל ס'א שאד עטס האטס דאך נישט די טמא'נע כלי, ס'איז אריינגעקומען אויף דעם נייעס טויזענטער קאמענטס. אויסער דעם וואס ס'איז געווען איינער וואס האט דארטן גראד פארדאמט די זאך אויף ענגליש, זייער מיאוס פארדאמט, און געהאלטן אז ס'איז נישט געווען א ריכטיגע מאוו נישט פון די חסידים און נישט פון רעבן. און טאמער עטס גייטס דאס נישט טוהן, זאלט עטס פארשטיין פארוואס מען האט אין קענזעס סיטי געשאסן דריי אידן, גראדע האט מען נישט געשאסן, מען האט געוואלט שיסן אידן, און ס'איז געלונגען אויף גויים. ער איז א קעי קעי קעי, קו קלוקס קלאן קלענס, און יענער האט געוואלט שיסן אידן, ער איז א ניאו נאצי. עטס דארפטס פארשטיין אז די נאציס האט מען נישט אויסגעראט, די נאציס האבן אויסגעראט כלל ישראל, אונז זעמער געבליבן די צושלאגענע, און אונז האמער פארלוירן, די נאציס זענען געבליבן, זיי טוען זיך ארגאניזירן יעדן טאג מער און מער, און זיי ווערן שטערקער און שטערקער ביים וואך, און זענען צושפרייט איבער גאנץ אמעריקע היינט, און דאונט. טינק אז די העסט יענעם נאכשרייען נאצי, יענער גייט זיך קומען מיט א גאן און שיסן, ווי ס'שטייט גארנישט, גאנגען אין א אידישן פארק וואו ס'איז דא א בית מדרש ס'איז דא אן אולד עידזש האום, מ'האט זיך גענומען שיסן אויף אידן, ס'איז א דריי און א זיבעציג יעריגער גוי און האט זיך אויסגעגעבן זיין ענגער ווייל ער האט נישט געקענט אין ווארלד וואר טו שיסן אידן, מיין נישט ביסט אזוי סעיף אין אמעריקע, קוק וואס איז געשען אין אוקריינע, ס'איז געווען זיי האבן נישט מורא געהאט, זיי האבן זיך געוואלט חנפ'ענען צו יוראפ, זיי האבן געוואלט געוואלט געוואלט. דא איז אריין א שיגעון אין קאפ פאר פוטין, ער גייט צוריק מאכן די אלע צוועלף וואס האבן זיך אפגעטיילט פון רוסלאנד גייט ער צוריק מאכן איינס, ער גייט מאכן איין רוסלאנד, ער האט אויסגעשאכטן, ער האט געסוויפ באמבט גאנצע שטעט אין טשעטשניע, ער האט געהארגעט אין די צענליגע טויזענטער מענטשן, ער לאזט נישט צו קיין ריפארטערס, ער האט געפייערט א ריפארטער וואס איז דארט געזעסן, ער קען סוויפ באמבען גאנץ קיעוו אויכעט, ער האט נישט קיין פראבלעם. גאנץ אוקריינע, ס'דא יעצט גרויסע מיטינגען, מ'וועט מאכן סענקשאנס, ער איז עניוועי אין דר'ערד, ער האט נישט קיין קיין ביזנעס, ער האט גארנישט, ווייל אלע מיליאנערן, אלע ביליאנערן האט ער דאך שוין אויסגעהארגעט, סאו אלעס איז דארטן טויט עניוועי, סאו וואס האט ער שוין, עס וועט זיין צוויי מאל טויט, ער האט וואס צו עסן. ווען ס'האט זיך אנגעהויבן נאפאליענ'ס מלחמה האט מען געזאגט פאר די פרוי פון נאפאליען אז דער עולם שטארבט פאר הונגער, ס'איז נישטא קיין ברויט. האט זי געזאגט אז ס'איז נישטא קיין ברויט זאל מען עסן קעיק. ביי זיי אין שטוב ביי נאפאליען האט מען נישט געוויסט אז קעיק איז א לאקזשערי און אז ס'איז נישטא ברויט איז זיכער נישטא קעיק. סאו אונז דארף מיר מאכן א תיקון גדול און איך לייג ארויף דעם האטליין איך וואלט עס נישט ארויף געלייגט ווען נאר ס'איז א חלק פון פראטעקטן כלל ישראל אין דער אלטער היים ווען ס'פלעגט קומען פסח מ'רעדט פאר אפאר הונדערט יאר דריי פיר הונדערט יאר צוריק און ס'איז געווען די בלבולים פון קריסטליכן בלוט אז אידן דארפן עס האבן פאר די מצות צו פארן וויין צו כ'ווייס נישט פארוואס, ס'איז געווען שטעט ווען ס'איז געקומען א וואך צוויי פאר ניסן איז געווען ממש תשעה באב איז א אנדערסטעיטמענט, מ'האט נישט געוואוסט ווי דער גלח העט אונטערווארפן א טויט קינד א קאטוילישע, און מ'ליינט אין די מעשות אז זיי פלעגן זיך מוסר נפש זיין, די מאמעס האבן אוועקגעגעבן די קינדער אבי מ'זאל קענען די אידן אונטערברענגען, ס'איז דא פון מהרל פון פראג. ער האט געמאכט דעם ספר גבורות השם אויף פסח, וויאזוי האט ער אזוי גוט געוויסט וואס פסח איז? ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען א יאר אין פראג וואס ס'איז נישט געווען אן עלילת דם, דער הייליגער מהרל האט עס מיטגעמאכט, דער מהרל האט מורא געהאט צו עפענען די טיר פאר שאלות ביינאכט פסח, וואכן ווייט פאר פסח, יעצט אויב אונז פירן מיר זיך אויף ווי בארבאריענס, העט מארגן איינער זאגן, זעסט? דער גוי האט זיך נישט טועה געווען חלילה. קוק וויאזוי זיי פירן זיך אויף די אידן, ער כאפט אן אן אינעסענט פייער טשיף, ער באקסט אים אין פנים, און נאכדעם ווען ס'קומט אים איבערצובעטן די רבי זאל כאטש זאגן עפעס א ווארט, איז ער געגאנגען נאך מער און ר'האט אים גערופט נאך א נאצי אויך. נו שוין, אז אונז האלט מיר דא זעמער פארלוירן. אונז זעמער בעיסיקלי פארלוירן אז קיינער פארשטייט נישט וויאזוי צו פירן א געשעפט. איך וויל נאכאמאל מסיים זיין דא, איך בעט די קהילה קלויזענבורג, דארפטס עס נישט טון מיטן רעבן, עטס קענטס קומען רימארסן אין נאמען פון רעבן, עטס קענטס קומען זאגן ס'איז געווען אן עוולה, און מה יקר, וואס דארף מען אונז פאר דעם באצאלן, ס'האט עס געטון א טינעידזשער, ער איז נישט ריספאנסיבל פאר זיין עקט, עטס דארפטס איינלאדענען דעם פייער טשיף מיט די פייער דעפארטמענט זאלן קומען אין די חדרים זאגן דרשות אז אונז זעמער נישט נאציס, אונז זעמער נישט קעגן ענק, אונז זעמער דא אריינצוגיין אין פייער און געהארגעט צו ווערן טאמער ביי ענק אין הויז ברענט א פייער. און עס איז מיר גענוג פיין צו לאזן ברענען אין די גאס, וואס איך האלט זאגט שוין יארן אויף דעם, מען דארף דאס אפשטעלן. איין יאר האט אויסגעפלאצט א קען און שיער געהארגעט איינעם, איין יאר האט זיך איינער פארברענט, ווער ברויך דאס האבן, דאס שטייט נישט אין שלחן ערוך, מען מאכט איין אין די נעווי יארד איין גרויסע גארבעדזש וואס ס'עט ברענען, ענד דעטס איט, דעטס אלל יו ניד. פארוואס צו זאגן תשליך קענסטו וואקן פון ניו ווילימסבורג אויף אולד ווילימסבורג און מיט די צען ברעקלעך קענסטו נישט וואקן? שטאט זעט אויס ווי א חורבן נאך אזאלעכע שריפות חמץ און דאס ברענגט נאך כעס פארן גוי וואס עטס ווייסטס נישט אונז זעמער די עמך מענטשן אונז גייען מיר ארויס אין די גאס עטס ווייסטס גארנישט ענק פעלט גארנישט עטס ווייסטס אין דעם גרויסן ניו יארק וואס הייסט א אידישע שטאט שוין פון די עיטין ניינטיס אין דעם גרויסן ניו יארק האמער אונז שוין נישט קיין פנים. מאנהעטן איז שוין אינגאנצן אויסגעשפילט, די לאוער איסט סייד, אפילו די גראסערי סטאר און די פיצא שאפ שפארט צו, ס'איז שוין נישט דא קיין אידן, די טשייניז האבן עס איבערגענומען. ווי איז אונזער בעיס? און אז מ'דארף פון א פאליטישן עפעס, ווער רעדט שוין מיט אונז? ס'איז א גרויסע שאנדע. איך האלט אז מ'דארף עס פאררעכטן נאך אום חול המועד, און מ'דארף אריינשטעלן אין ניו יארק טיימס, א צעטל אז מ'האט איבערגעבעטן דעם טשיף ענד איטס נאט גאנע העפען אגעין וואס דאן ביי אפאר ע פיו וויילד טינעידזשערס און די רבי איז געוען פארלוירן מ'קען זעהן אז די רבי האט נישט געמיינט עפעס שלעכט ער האט געזינגען והיא שעמדה און מ'איז אים געקומען זאגן אז די פאליס טשיף רופט אים און ער האט מסתם געהערט אסאך מעשות פון די צווייטע וועלט קריג בפרט נאך פון זיין טאטן וואס איז געווען עוסק אין הצלה האט זיך אים צוגעדאכט אז אוי מ'קומט שוין דא ווער ווייסט וואס צו טון האט ער אים גערופן נאצי. שלמה המלך זאגט מקום המשפט און מקום הרשע. אלע פאליטישענס מאכן מיסטעיקס און יעדער געט עפעס א שיינע מעשה עס אויסצופוצן און ס'פארט ווייטער און טאמער האסטו נישט קיין קארידזש צו געבן די שיינע מעשה פארט עס חלילה נישט גוט סאו לאמער מסביר זיין פארן רעבן אדער קען זיין מ'דארף אינגאנצן אים נישט האבן די קהילה קען איבערבעטן אינעם נאמען פונעם רעבן אבער דאס מוז געטוהן ווערן איך זאג אייך דעם אמת דאס איז אזוי וויכטיג. אז אפילו פסח וואלט מען געברויכט מאכן א האטליין וועגן דעם, און בפרט נאך וואס עס קומען אריין טויזענטער און טויזענטער מיסע קאמענטס, נאר וואס, פסח הערט דאך מיך קיינער נישט אויס, ממילא האט מען נישט געדארפט מאכן, געקענט מאכן, יעצט חול המועד מאך איך עס אינדערפרי בעוד יום, און סמיז געטוהן ווערן א מאוומענט אז סאם האו זאל די פייער דעפארטמענט מיט די יוניאן, וואס זיי האבן די פאליס אונטער זיך מיט די פייערמענס, זיי האבן צוויי הונדערט און צוואַנציק טויזנט מענטשן, זיי גייען נישט זען ווי מען האט געבאקסט א טשיף פאר גארנישט, סא לאמיר דאס ערלעדיגן, אליעזר צוזאגן אז נאך יום טוב וועט מען זיך אראפזעצן, און לאטס עס נישט דורך גיין אזוי, מאכטס א קל וחומר, מה דאך אין יוראפ, די אידן זענען געווען אונטערדריקט אויפן נידריגסטן אופן, און אידן האבן פראבירט צוצושטעלן די שענסטע שפיטעלער, אין דייטשלאנד די גרעסטע שפיטעלער, די אידישע שפיטעלער אין אונגערן, און איבעראל. און וואס האט געטוהן יענער רשע, היטלער, פאר נאו ריזען האט ער געזאגט אלע אידן מיט ציגיינער וויל ער הרג'נען, אויסראטן פון די וועלט, וואס האט אים געשטערט דער ציגיינער? ס'האט אים נישט געשטערט, ער האט דאס געטוהן מיט חכמה נפלאה, ליידער ער האט געוואלט צוגלייכן די אידן צום ציגיינער, אזוי ווי דעם ציגיינער האט דאך יעדער פיינט געהאט, זיי האבן געוואוינט אין די מדבריות, זיי האבן נישט געוואוסט ווער די טאטע איז ווער די מאמע איז. און אידן זענען געווען א אפגעהיטן פאלק, און יעדער האט ויסיילדו למשפחותם, האט ער אונז געוואלט צושטעלן צו ציגיינער ער זאל אויפרייצן דעם דייטשן אריסטאקראט אז מען זאל אונז וועלן ארויסווארפן, און ער האט ליידער מצליח געווען, סא אונז דארף מען וואטשן, ווייל מה דאך דארטן אונז האמיר געטוהן אזויפיל פאר די רעגירונג און געווען אובידיענט, מ'האמיר געפאלגט וואס די רעגירונג זאגט. האט מען אונז אנגעכאפט בין יום ובין לילה און מ'האט אונז ארויסגעווארפן, שטעל דיר נאך פאר אז דו רופסט דא פייערמען נאציס און דו גייסט פאליס, מיט פאליס שלאגסטו דיך, כ'מיין עט די ענד אוו די דעי, איך מיין די וועי ווי לוקט עט נאו ביין גוי איז טאקע ממש אזוי ווי ציגיינער, מ'דארף אונז נישט אויף, מ'דארף אונז נישט לעיבלען. און אויפרייצן דעם גוי אז אונז זעמיר ציגיינער. איטס אנבעליוועבל. ס'האט עס נישט געטוהן סתם א מענטש. ס'איז דא יעקב שמשון גאלד וואס איז געגאנגען שלאגן דעם בעלזער. אן אויסוואורף פון א יונג. נישט ער האט עס געטוהן. ס'האט עס געטוהן די הו איז הו, די רבנים. יעצט איך זאג דיך ענק שוין לאנג וויפיל רבנים זענען ווערט, נישט ווערט גארנישט. א באנטש לאו לייפס. אבער איט סאו העפענס אז דער רב גראדע איז א איש מורם מעם מיט אלע ענינים, סיי אין זיין עבודה, סיי אין זיין תורה, ער איז אן איש מורם מעם, און ער איז מסתם פון די גרעסטע בעלי יסורים אין דעם דור אויך, פון די גרעסטע, איז במילא בעט מיר אונז אז מען זאל מאכן אן אפאלעדזשי, ס'עט אונז זייער צונוץ קומען, טראסט מי.
ס'דא א מעשה מיט רבי ר' מאיר'ל פון פרעמישלאן, ער האט געהאלטן מעהל. פון, עה, מיטן, ווייס איך ווען מ'האט עס געשניטן, מסתמא מיטן זומער, ביז ס'איז געקומען פסח. איינמאל איז געקומען עפעס א גוי אריין צום הייליגן רבי ר' מאיר'ל פון פרעמישלאן, און ער האט ער האט געזאגט ער איז זייער הונגעריג. נו, אין פרעמישלאן איז דאך נישט געווען קיין איבעריגע עסן אויך נישט. איז געגאנגען רבי ר' מאיר'ל און האט אים געגעבן פון דעם מעהל וואס מ'האט אנגעגרייט אויף פסח פאר די מצות. בקיצור די רעבעצן נעמט זיך שרייען אויף אים עס איז דאך אונזערע מצות אויף פסח וואס איז מיט דיר? זאגט ער זארג דיך נישט פון דעם וועט קיין בלוט נישט גיין די סוף איז געווען אמאל רב ר' מאיר'ל איז געפארן אונטערוועגנס און דער גוי איז געווען דער ראש הרוצחים און ער איז געווען אזוי אויסגעהונגערט דעמאלס ווען ער איז אריינגעקומען צו רב ר' מאיר'ל אז ער האט געפילט ס'איז ממש כלות הנפש ער האט אים דערקוויקט דעם חיות בקיצור און רב ר' מאיר'ל איז געווען סטאק ערגעץ אין א וואלד און דער ראש הרוצחים האט אים געדארפט הרג'נען דעם רב ר' מאיר'ל און דער ראש הרוצחים האט אים דערקענט, זאגט ער ניין נא אים זאלט עטס גארנישט טוהן, האט ער פארשטאנען, דעמאלטס האט מען פארשטאנען זיינע הייליגע ווערטער אז פון דעם וועט קיין בלוט נישט גיין, דורך דעם האט מען אים געראטעוועט דאס לעבן, איז למעשה איז אזוי, מען קען קיינמאל נישט וויסן פארוואס דער אייבערשטער האט עס אזוי צוגעפירט, ס'איז א חילול השם אויפן ערשטן דעגרי, אבער אלעס איז דאך מן השמים, קען זיין ס'איז געמאכט אז מען זאל אים איבערבעטן, און אז מען וועט אים איבערבעטן, וועט זיך אפשטילן דער כעס. אין אלע צייטונגען וועט מען שרייבן אז ס'איז דא אן אפאלעדזשי. וועט זיין זייער גוט. יעצט באמת וועט זיך איינער פרעגן נו אז ס'איז געווען א גזירה פון הימל אויף די אידן פון יוראפ און וואס האט געהאלפן אז זיי האבן געמאכט גרויסע האספיטעלס מיט אלע צדקה זאכן געקומען א גזירה און וואס דארף איך זיין גוט דא מיטן גוי אז חלילה ס'וועט זיין א גזירה מ'וועט עס מוזן דורכגיין. דער תירוץ איז אבער זייער פשוט. אז ס'קומט א גזירה דארפסטו וויסן וויפיל ביסטו שולדיג אין די גזירה. טאמער ביסטו שולדיג האסטו דיר עס אליינס געטון, טאמער ביסטו נישט שולדיג ביסטו אן אינעסענט בייסטענדער און דו דארפסט עס דורכגיין ווייל כי כן צוה המלך מלכו של עולם, און דעמאלטס ביסטו גארנישט שולדיג ווייל דאס איז די גזירת המלך, אבער טאמער ביסטו ליידער שולדיג, דו האסט עס געטון, אז מ'וועט פוינטן אויפן איד אז האבן זיך דא אויפגעפירט זייער שמוציג און ביליג, קוק ווי ס'האט גענומען ממש אן. אן אראבער פארן פרעזידענט. ס'וועט נאך קומען א צייט ווען ס'וועט קומען נאך איינער, און ס'וועט קומען א צייט ווען האלבער קאנגרעס וועט זיין פול מיט אראבער, אזוי ווי אין פראנקרייך. מ'וועט אונז ארויסווארפן פון דא חלילה. איטס אנלי א מעטער אוו טיים, חס ושלום. סאו לאמיר אונז נישט זיין די וואס מ'וועט ווייזן אויף אים מיטן פינגער, דו האסט זיך אויפגעפירט ציגיינעריש, האט מען דיר דאס אפגעטון. סאו דאס איז געווען אביסל אז מ'זאל מתקן זיין וואס מ'האט מקלקל. געווען. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן די צווייטע טעג יום טוב וואס וועט קומען, וואס דאס ווערט אנגערופן שביעי של פסח מיט אחרון של פסח. שביעי של פסח און אחרון של פסח איז אנדערש ווי סוכות, שמיני עצרת און שמחת תורה, ווייל יענץ הייסט א רגל בפני עצמו אויף זעקס זאכן, און דא הייסט עס נישט קיין רגל בפני עצמו, מען מאכט נישט עקסטער א שהחיינו. און איך וויל אביסל רעדן וואו די הויעכקייט פון יציאת מצרים איז, קריעת ים סוף, קריעת ים סוף איז אויך שידוכים. איך וויל אביסל ארום רעדן פון דעם ענין. סאיז דא איינע פון די גרויסע סגולות אז מען זאל אויף זיין. מען דארף נישט אויף זיין א גאנצע נאכט, מען קען שלאפן אבער על כל פנים מען זאל אויף שטיין פארן עלות השחר, דעמאלטס ווען די אידן זענען אריין אין ים, און מען זאל זאגן די שירה מיט כוונה מיט שמחה, סאיז מסוגל צו פרנסה, ביזת הים סאיז מסוגל צו שידוכים, סאיז מסוגל צו אלע גוטע זאכן. ווער ס'געדענקט דעם הייליגן רעבן דעם דברי יואל, געדענקט ווי ער פלעגט זיצן מיט זיין הייליגע צירה, א גאנצע נאכט האט ער געדרימלט ביים טיש, ס'איז א הייליג שלאפן געווען, ער האט אזוי געדרימלט, אבער ער האט נישט געלאזט דעם עולם זאל אוועקגיין, ס'איז געקומען פארן עלות, האט זיך אויסגעבראכן אן אז ישיר, אה! ס'איז געווען גרויסע צדיקים וואס ווען זיי האבן געזאגט די שירה, האבן זיי געפילט ווי זיי גייען אריין אין ים, ביים. הייליגן רבי ר' שמעלקע פון ניקלשבורג, ווען זיי האבן געזאגט די שירה האבן זיי זיך אויפגעהויבן די די הויזן, זיי האבן געמיינט ים אריין, זיי האבן געפילט דאס וואסער. אונז האמיר נישט די אלע מדריגות מיט די השגות, אבער אזויפיל האמיר, אז אונז האמיר אמונה, כדאי היא אמונה שהאמינו בך, אז דער אייבישטער אים נעמט אן אונזער זינגען שירת הים, פונקט ווי ער האט אנגענומען ביי די יוצאי מצרים. פון משה רבינו און פון אלע אנדערע אידן וואס האבן געזען די ניסים, און וועגן דעם וויל איך אביסל רעדן, אויף שביעי של פסח און אחרון של פסח. כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר מאל אויכעט אין די געוועזענע שיעורים, אז ס'דא אסאך אינגעלייט וואס זיי זאגן איך האב נישט, איך קען נישט אפארדן מער ווי איין קינד, צוויי קינדער, זיי רעדן הויעך אפן אין בית מדרש, איך האב נישט קיין געלט פאר תלמוד תורה, איך האב נישט פארן רענט. מיט דעם זענען זיי ממעט את הדמות, וויל איך אביסל רעדן וואס איז געווען אין מצרים ווען מען איז געווען אין די ערגסטע שפל המצב, נישט נאר מען האט נישט געהאט פאר רענט צו באצאלן, מען האט נישט געהאט גארנישט, מען איז געווען שקלאפן, ווי אזוי עס האט אויסגעזען, און וואס איז געווען די זכות פארוואס אידן זענען אויסגעלייזט געווארן, ווייל זיי האבן יא געהאט קינדער און זיי האבן געהאט די זעקס הונדערט טויזנט אותיות התורה, ווען עס וואלט געפעלט איינע פון די אותיות התורה, וואלט מען נישט געקענט אויסלייזן די אידן, באמת אויפן קאמפיוטער זאגט ער היינט אז ס'איז דא נאר דרײַ הונדערט און עפעס פֿיר טויזנט אותיות התורה, שטייט דאך אבער אין די גמרא און אין אלע מדרשים ס'איז דא זעקס הונדערט טויזנט, ווי אזוי קומסטו ארויף מיטן קאמפיוטער נאר דרײַ הונדערט העלפט? איז די תירוץ אז ס'מוז זיין מוקף גויל ארומגענומען מיט פארמעט, דאס איז אויך אן אות, דאס איז די אש שחורה על גבי אש לבנה, אבער ביז ס'איז נישט געווען די זעקס הונדערט טויזנט האט מען נישט געקענט ארויסגיין פון מצרים, מ'איז געזעסן דרײַ דורות און דער אייבערשטער האט אונז געגעבן.

ער האט זיי געמאכט פאר שקלאף. יעצט וויאזוי האט ער געהאט א ידיעה וויפיל א מענטש קען פראדוצירן א טאג? היינט איז דא פאר אלעם סטאטיסטיקס, אמאל איז נישט געווען. זאגט רשי אז ער האט צוזאמגענומען, רשי איז אין מסכת סוטה דף י"א עמוד בית, אז ער האט צוזאמגענומען און ער האט זיי צוגעזאגט גרויסע וועידזשעס און ער האט געוואלט זען וויפיל מען קען אפארבעטן א טאג. פארשטייט זיך אז מען נעמט א מענטש און מען טעסט אים אויס, ארבעט ער זייער פלייסיג.

ווייל פרעה האט זיי געזאגט אז ער וועט זיי גוט גוט באצאלן. שפעטער נאך אפאר טעג האט ער געזעהן וויפיל מען האט געבויעט. ווייל ער האט געהאט מענטשן וואס האבן יעדן טאג גענומען סטאטיסטיק. און ער האט געזאגט יעצט אויב מען וועט נישט מאכן וויפיל מען האט געמאכט ביז יעצט דעמאלטס וועט מען שלאגן. דאס ווערט אויך געברענגט אין ילקוט שמעוני אין פרק קס"ג. וואס ברענגט אבער דער ילקוט שמעוני מער ווי רשי אז פרעה'ס חשבון איז געווען אז ער זאל אפשטעלן. אז כלל ישראל זאלן זיך נישט מערן, ווייל ער האט געוואוסט אז טאמער אויב זיי זיך מערן קענען זיי די מצריים נאך ארויסטרייבן פון לאנד, האט ער געמאכט א זייער אויף א קלוגן אופן אז ס'זאל זיין בירט קאנטראל. שוין. יעצט. נאכדעם אזוי ווי מ'האט שוין נישט געקענט פראדוצירן וויפיל מ'האט פראדוצירט אין די פאר טעג ווען מ'האט באצאלט גרויס געלט, מ'ווערט דאך מיד סוף כל סוף, האט ער אנגעהויבן צו מאכן אז מ'זאל נישט אהיימגיין שלאפן אויך נישט, מ'זאל שלאפן דארטן ביי די ארבעט. ס'איז דא אין יוראפ פלעג איך ארום פארן מאכן מקווה ס'איז געווען די וואס האבן געהאלפן נישט אין יעדע שטאט איז דא מקווה בויער ס'איז דא ס'איז נישט איבעראל די סעמענט ארבייטער פלעגט מען בלייבן שלאפן אין די האטעלס דארטן עכ"פ איז דאס איז וואס ער האט געוואלט דאס איז געווען זיין חשבון פארוואס ער האט עס געטון אזוי ברענגט דער ילקוט שמעוני למעשה אבער כלל ישראל ס'איז געווען פונקט פארקערט אזוי שטייט אין שמות א'. פסוק י"ב, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ווי מער מ'האט געוואלט אונטערדרוקן די פאפולעישן אז אידן זאלן זיך נישט פארמערן, זענען זיי געווארן נאך שטערקער און נאך מער. יעצט דאס שטייט אויכעט אין שמות רבה, אז דאס וואס מ'האט זיך אזויפיל געמערט איז געקומען ווייל מ'האט זיי אונטערדרוקט, שמות רבה איז אויכעט פרק א' פסוק אדער פסקה י"ב. יעצט איז אזוי. די אידן האבן אנגעהויבן צו ארבעטן פאר פרעה'ן ווי יעקב אבינו איז געשטארבן. דאס איז געווען. יעצט למעשה זענען אידן געווען אין מצרים צוויי הונדערט און צען יאר. יעצט, יעקב אבינו האט געוואוינט אין מצרים זיבעצן יאר. קומט אויס אז וועסטו אראפנעמען פון צוויי הונדערט און צען זיבעצן יאר, בלייבט הונדערט און דריי און ניינציג יאר. וואס עס האט געדויערט פון ווען יעקב אבינו איז אוועק ביז ווען אידן זענען ארויס פון מצרים. יעצט איז דא אבער נאך א זאך, שטייט וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ביז ווילאנג עס איז נאך געווען איינער פון די שבטים וואס זיי האבן געלעבט האט מען נישט געדארפט ארבעטן. יעצט לוי האט געלעבט פון ווען ער איז אריין אין מצרים ביז ער איז געשטארבן אין מצרים האט ער געלעבט פֿיר און נײַנציק יאר. יעצט אז אויב מ'איז געווען צוויי הונדערט און צען יאהר אין מצרים, און אז דו וועסט אראפרעכענען פֿיר און נײַנציק יאהר וואס מ'האט נישט געארבעט ביז דער לעצטער פון די שבטים זענען געשטארבן וואס דאס איז געווען לוי, האט מען געארבעט אין מצרים הונדערט און זעכצן יאהר. יעצט ווען לוי איז געשטארבן דעמאלטס איז געווען דער ויקם מלך חדש, און ס'האט זיך אנגעהויבן דער געהעריגער קושי השעבוד. יעצט דאס וואס איך זאג, דאס האב איך גענומען פון ספר גור אריה אויף רש"י, סיי אין בראשית קאפיטל מ"ז פסוק כ"ח, און סיי פון שמות קאפיטל ז' פסוק ט"ז. ביידע מאל ברענגט ער צו פון רשי. מען דארף דארט אויך קוקן ביי די רבינו אליהו מזרחי האט ער נאך דעם זעלבן מהלך. יעצט קומט אויס אז בעיסיקלי האט מען געהאט. אז בעיסיקלי איז מען געווען אין מצרים צוויי הונדערט און צען יאר, אבער געארבעט האט מען אדער הונדערט דרײַ און נײַנציק יאר. ווייל ביז ווילאנג ס'געווען די זיבעצן יאר פון יעקב אבינו'ן האט מען נישט געארבעט, אדער לויט די אנדערע מדרשים אז ביז ווען דער לעצטער, אין פסוק שטייט דאך אז ביז ווען דער לעצטער איז געשטארבן וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ביז ווען דער לעצטער פון די שבטים איז געשטארבן האט מען אויך נישט געארבעט, ס'איז געווען א שטיקל כאילו שעבוד איז געווען אבער נישט די שווערע ארבעטן פון בויען פיתום און רעמסס. יעצט. לויט דעם איז עס געווען הונדערט און זעכצן יאר וואס מען האט שווער געארבעט. יעצט איז אבער דא נאך א אינטערעסאנטע רשי אין שיר השירים. דער פסוק זאגט דא, שיר השירים קאפיטל ב' שטייט אזוי, כי הנה הסתיו עבר, דער ווינטער איז דורך, הגשם חלף הלך, לו, ממילא זאגט עס אין ארץ ישראל וואס ווינטער רעגנט און זומער נישט. יעצט זאגט ער דא ווייטער הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר עת הזמיר הגיע די פייגעלעך פייפן שוין וקול התור נשמע בארצינו. יעצט דאס ווערט אויך אויסגעטייטשט אויף וואס די אידן זענען געווען אין מצרים. רשי טייטשט דא כי הנה הסתיו עבר אלו ארבע מאות שנה. מען האט דאך געדארפט זיין פֿיר הונדערט יאר דילגתים, כ'האב עס איבערגעהיפט למנותם משנולד יצחק, איך זאל נישט קיין גאנצע פֿיר הונדערט יאר, האב איך עס איבערגעהיפט און כ'האב עס אנגעהויבן משנולד יצחק, שוין. הגשם חלף הלך לו, ס'איז שוין אויס די צייט פונעם רעגן, זאגט רשי, וואס איז דאס טייטש? זאגט רשי אזוי, שהוא טרחותו של סתיו, חלף והלך לו, כלומר, שמונים ושש שנה של קושי השעבוד נגזרו עליכם, נגזר געווארן זעקס און אַכציק יאר פון קושי השעבוד, והלכו להם, און ס'איז שוין אדורך געגאנגען, שלמה המלך זאגט דא דאס איז אויך שוין דורך געגאנגען, פארוואס? משנולדה מרים הקשו המצרים שעבוד על ישראל, פון ווען מרים הנביאה איז געבוירן, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די שווערע שעבוד פאר אידישע קינדער, לכך נקראת מרים, וועגן דעם הייסט זי מרים על שמררו את חייהם אז זיי האבן פארביטערט די אידן דאס לעבן. קומט אויס לויט די רשי איז געווען נישט הונדערט און דרײַ און נײַנציק יאר קושי השעבוד פון ווען יעקב איז געשטארבן, און נישט פון לוי פון ווען לוי איז געשטארבן הונדערט זעכצן יאר, נאר ניין, ס'איז געווען אינגאנצן זעקס און אַכציק יאר. יעצט דאס וואס רש י זאגט אין שיר השירים, באמת איז דאס אין מדרש רבה און אין פסיקתא רבתי אין קפיטל ט ו פסוק י א, יעצט ס'איז דא אין סדר עולם רבה האט אויכעט אביסל א חשבון פון וויפיל יאר מ'האט שווער געארבעט, ער האט אן אנדערן חשבון ווי מ'האמיר יעצט גערעדט, יעצט למעשה אין די גמרא. אין מסכת סוטה דף י א עמוד ב זאגט די גמרא, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט, וואס ס'שטייט אין פסוק ויעבידו את בני ישראל בפרך, זאגט ער אז קודם אנגעהויבן מיט א פה רך, און נאכדעם האט ער זיך ארויסגעוויזן זיין פרצוף. זאגט ער, וואס דאס מיינט איז אז קודם האט ער אנגעהויבן איינצורעדן די אידן מ'זאל ארבעטן אביסל, און נאכדעם. האט ער זיך צעלאזט אויף זיי. וויאזוי? מיט חומר ובלבנים. יעצט פונקטליך פון ווען ר' אלעזר רעדט שטייט נישט אין די גמרא. ס'שטייט נישט וועלעכן יאר מ'האט אנגעהויבן דאס. ס'קען זיין אז דאס איז אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט פון ווען יעקב אבינו איז אוועק דעמאלטס האט ער שוין אנגעהויבן. אזוי ווייזט אויס פון די סדר הפסוקים. און קען זיין שפעטער ער האט געווארט ביז לוי איז אוועק נאך פֿיר און נײַנציק יאר אדער האט ער געווארט זיבעצן יאר פון ווען די אידן זענען אריין אויף מצרים אדער פֿיר און נײַנציק יאר אדער האט ער גאר געווארט זעקס און אַכציק יאר פאר מ'איז ארויס פון מצרים דעמאלטס ווען מרים איז געבוירן. וואס לויט דעם קומט אויס אז נישט הונדערט און זעכצן יאר האט מען שווער געארבעט פון ווען לוי איז געשטארבן נאר מ'האט געארבעט הונדערט און פֿיר און צוואַנציק יאר טייטש אז מ'האט נאך אַכט יאר שווער געארבעט. ווייל ווען מרים איז געבוירן האט זיך אנגעהויבן דער קושי השעבוד. איז למעשה דאס איז נאר געווען אז מען זאל וויסן אביסל פון וואס מען רעדט. יעצט לאמיר צוגיין צו די זאך וואס איך וויל ארויסקומען. יעצט, די גמרא זאגט אין מסכת סוטה, דרש רב עוירא. האט רב עוירא געדרשנט בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, דעם שכר פון די אידישע פרויען וואס זענען געווען צדקניות וואס זענען געווען אין דעם דור, נגאלו ישראל ממצרים, זענען די אידן אויסגעלייזט פון מצרים. יעצט רשבם אין מסכת פסחים דף ק ח עמוד ב' זאגט אז. וועגן דעם זענען פרויען אויך מחויב אין אלע מצוות פונעם סדר, כאטשיג ס'איז דאך א מצות עשה שהזמן גרמא, וועגן די גמרא, ווייל די פרויען אין זייער זכות איז מען אויסגעלייזט געווארן פון מצרים. יעצט תוס' אין פסחים, דארט אין דף ק ח עמוד ב'. דיבור המתחיל שאף. ס'איז אויבן דער ערשטער תוספות, זאגט תוספות אזוי, ואי לאו האי טעמא, ווען נישט דעם טעם ווייל זיי זענען געווען שאף הם היו באותו הנס, לא היתה חייבות, וואלטן זיי נישט מחיוב געווען די אלע מצוות און סדר, משום דנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא. זאגט תוספות אף על גב דארבע כוסות דרבנן כעין דאורייתא תקנו, אבער זיי וואלטן ווען. פטור געווען. יעצט רשי זאגט דא אין ערבי פסחים שאף הם היו באותו הנס, כדאמרינן אין מסכת סוטה דף יא עמוד ב בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. זאגט רשי אויך וכן גבי מקרא מגילה נמי אמרינן הכי, אויף מקרא מגילה וואלטן זיי דאך אויך פטור געווען, נאר זיי זענען חייב ווייל זיי זענען געווען די עיקר די נס, די אסתר המלכה זי האט געמאכט דעם גאנצן נס, דורך איר איז ארויס געקומען. וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת דאס איז דף כג עמוד א. יעצט, די רשבם זאגט שאף הם היו באותו הנס דאמר במסכת סוטה בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו וכן גבי מקרא מגילה אמר הכי משום דעל ידי אסתר הוה וכן גבי חנוכה במסכת שבת מלשון מורינו הלוי קיצור האמיר שוין אזוי פסח איז געקומען דורך פרויען און נאכדעם קומט צו די צוויי מצוות דרבנן'ס די צוויי יום טוב פון די רבנן דאס איז חנוכה און פורים אלעס איז געווען שאף הם היו באותו הנס יעצט תוס' ברענגט צו דעם רשבם אז וועגן דעם זענען זיי מחיוב ווייל ס'איז געווען א מגילה דורך אסתר און חנוכה דורך יהודית פרעגט תוס' שטייט שאף הם היו באותו הנס די ווארט שאף ווייזט אויס אז ס'איז נישט דער עיקר זיי זענען א טפל זיי זענען אויך דארט נאכדעם פרעגט תוס' נאך א קשיא, אין ירושלמי שטייט שאף הם היו באותו ספק, נישט באותו הנס, זיי זענען אויך געווען אין דעם ספק זאלן געהארגעט ווערן, ווייזט אויס ספק מיינט אין די זעלבע סכנה להשמיד להרוג ולאבד, נו איז במילא קען דאך נישט זיין אז זיי זענען גאר גרעסער פון די מענער, יעצט פרעגט תוס' והא דאמרינן דפטורות מסוכה, ס'שטייט אז א פרוי פטור פון מצות סוכה, אף על פי דאף הם היו באותו הנס, כי בסוכות הושבתי. שטייט דאך די טעם פון סוכה איז איינער פון די טעמים איז אדער ענני הכבוד אדער בסוכות ממש, די פרויען זענען דאך אויך געווען אין די סוכה פארוואס זאלן זיי פטור זיין? זאגט תוס' התם בעשה דאורייתא בעשה דאורייתא וואלט איך געקענט מיינען אז זענען פטור אבל בארבעה כוסות דרבנן תקנו גם לנשים כיוון שהיו באותו הנס. ס'איז א מורא'דיגע שווערע תוס', יעדער שטעלט זיך אויף דעם תוס'. אבער איך וויל נישט אריין גיין אין לומדות, איך וויל ענק נאר פארלערנען נאך איין קליינעם תוספות. די גמרא רעדט דא וועגן פורים, דאס איז מגילה דף ד עמוד א', שאף הם היו באותו הנס, פירש רשב"ם, דעיקר הנס היה על ידם, בפורים על ידי אסתר, בחנוכה על ידי יהודית, בפסח בזכות נשים צדקניות. וקשה פרעגט תוספות די זעלבע, דא שטייט דאך שאף הם משמע אז זענען טפלה, און לויט זיין פשט וואלט איך ווען געדארפט זאגן שהן.

איז דא דא א גרויסע מחלוקת צו פרויען באקומען די קרעדיט פון מאכן די צוויי ימים טובים פון חנוכה און פורים די ימים טובים דרבנן און אויך פסח ווייל שאף הם היו באותו הנס צו זיי זענען געווען דער גורם פון דעם גאנצן נס צו זיי זענען נאר געווען א מיטגליד און זיי האבן אויך ווי מען זאגט, געליטן, ממילא מוזן זיי האלטן די מצות. טוב, דאס איז וואס ס'שטייט דא ביי אונז אין די גמרא וואו איך לערן יעצט אין מסכת סוטה, אז בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים. יעצט לאמיר גיין ווייטער אין די גמרא. וואס איז געווען זייער צדקות? זאגט אונז די גמרא א מורא'דיגע זאך, בשעה שהולכות לשאוב מים, ווען זיי זענען געגאנגען שעפן וואסער, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהם, האט דער אייבישטער געמאכט אז ווען זיי האבן אריינגעלייגט די קריגל זאלן אריינגיין קליינע פישלעך, ושואבות מחצה מים, זיי האבן אנגעשעפט האלב וואסער ומחצה דגים און האלב פיש. יעצט. יעצט פיש ווייסט מען אונז איז מרבה זרע וועגן דעם עסט מען פרייטאג צו נאכטס פיש ס'איז מרבה זרע יעצט זיי האבן אנגעשעפט האלב פיש מיט האלב וואסער איז דער מהר"ל אין גבורות אין פרק ארבעים ושלושה דאס איז דרײַ און פֿערציק זאגט ער א מוראדיגע זאך אידישע קינדער האבן געוואלט צוריק שטעלן דעם דור וואס זאלן זיין ראוי פאר קבלת התורה האט דער אייבישטער זיי געמאכט א נס העלפט וואסער און העלפט פיש. צו ווייזן אז דער אייבערשטער איז משגיח אויף יעדע זאך, ס'איז דא א השגחה פרטית אויף יעדע זאך, כ'קענט אריינלייגן דעם טאפ און נעמען דריי פערטל פיש און א פערטל וואסער אדער פארקערט, ניין ס'איז ארויסגעקומען אין יעדן קריגל פונקטליך העלפט און העלפט, און דאס איז וואס מ'דארף זיך אריינבאקן אין הארץ, דער אייבערשטער האט נישט איבערגעלאזט די וועלט אויף הפקר. דאס איז דער רמב"ן ולטוטפות בין עיניך. איך האלט א יעדער בעל מצוה בחור ווען ער ווערט בעל מצוה ווען ער לייגט תפילין פארדעם זאל מען אים לערנען וואס דאס איז לטוטפות בין עיניך דער אייבערשטער האט געוויזן אין מצרים זאגט דער הייליגער רמב"ן אז וועגן דעם שרייבט מען די פרשיות ולטוטפות בין עיניך מודיע צו זיין דעם שכר מיט עונש און די גאנצע שורש אין אמונה זאגט דער רמב"ן. ועתה אומר לך, יעצט גיי איך דיר זאגן א כלל, א כלל בטעם מצוות רבות, וועסטו וויסן דעם טעם פון אסאך מצוות. הנה, מעת היות עבודת גילולים בעולם מימי אנוש, פון ווען ס'איז געווען עבודה זרות בימי אנוש, החלו הדעות, האבן אנגעהויבן די דעות להשתבש צו פארקרומט ווערן באמונה, מיט די אמונה, מהם איז געווען כופרים וואס האבן געלייקנט בעיקר אינעם אייבערשטן, ואמרו זיי האבן געזאגט כי העולם קדמון, די וועלט איז א פריעריגע זאך, נישט חלילה דער אייבערשטער האט עס באשאפן, כחשו זיי האבן געלייקענט בה' אינעם אייבערשטן, ואמרו זיי האבן געזאגט לא הוא נישט ער האט עס באשאפן, דאס איז א חלק פון די מענטשן וואס האבן אנגעהויבן פארקרומט צו ווערן מיט די אמונה, ומהם ס'איז דא א חלק פון זיי מכחישים האבן מכחיש געווען בידיעתו הפרטית אז דער אייבערשטער ווייסט אלעס, ואמרו זיי האבן געזאגט איכה ידע אל, וויאזוי ווייסט דער אייבערשטער? ויש דעת בעליון? ווייסט ער דען אלעס וואס ס'טוט זיך? איז די רמבן אין הקדמה פון ספר איוב זאגט אז די חברה זאגן אז דער אייבישטער איז זייער זייער גרויס, אז מילא וואס איז ער אראפ אויף די קליינע מענטשן דא? יעצט נאכדעם ומהם שיודו זאגט די רמבן וואס זיי האבן מודה געווען בידיעה אז דער אייבישטער ווייסט, אבער מכחישים, ער ווייסט טאקע, אבער זיי זענען מכחיש בהשגחה, אז דער אייבערשטער איז משגיח, ויעשו אדם כדגי הים, זיי מאכן מענטשן אזוי ווי די פיש פונעם וואסער, שלא ישגיח האל בהם, אינטערעסאנט, דער רמבן נוצט דעם פסוק אין חבקוק קאפיטל א' פסוק י ד, ויעשו אדם כדגי הים, שלא ישגיח האל בהם, אינטערעסאנט אז דא דער. מהרל איז מסביר אז דווקא ביי די פיש האט מען געזעהן אז ס'איז יא דא השגחה, ס'א מחלוקת דאס אין אמת'ן אין די ראשונים צו ס'איז דא אויף אלע בעלי חיים א השגחה פרטית צו נאר אויפן מענטש, יעצט למעשה דער הייליגער בעל שם האט אונז געלערנט אז ס'איז דא אויף יעדן ריר אפילו אויף א בלעטל איז דא השגחה פרטית למעשה. דער מהרל זאגט אז די פיש האבן געוויזן די השגחה פרטית, דער רמב ן נוצט א פסוק אין חבקוק וואו דארט שטייט ויעש אדם כדגי הים שאומרים אין בהם השגחה, יעצט באמת קיין סתירה איז עס נישט, ווייל סוף כל סוף די פרוי וואס האט ארויפגעשלעפט דעם אמפער וואסער און זי האט געטראפן העלפט פיש, דאס איז דאך געווען פארן מענטש, פאר האדם, ס'איז נישט געווען פאר די פיש צו ווייזן אז ס'איז דא השגחה פרטית, ס'איז געווען פארן מענטש צו ווייזן אז ס'איז השגחה פרטית. די מעשה מיטן בלעטל פון בעל שם טוב וואס האט איבערגעדעקט די ס'איז אראפגעפאלן א בלעטל עס האט איבערגעדעקט א ווערעמל. דאס איז געווען פאר א ווערעמל השגחה פרטית. דא איז עס נישט קיין סתירה פונעם רמבן אז מען זאל זאגן די רמבן האלט אויך ווי די ראשונים אז עס איז נישט דא קיין השגחה פרטית נאר ביי א מבחר אנושי ביי א מענטש אבער. ס'איז נישט יעצט וויכטיג דאס, למעשה איז דא וואס זיי האלטן אז דער אייבערשטער איז נישט משגיח אויף די וועלט ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו זיי זאגן עזב השם את הארץ האט באשאפן די וועלט האט ער עס איבערגעלאזט וכאשר ירצה האלקים בעדה ביחיד ווען דער אייבערשטער באוויליגט אן עדה אדער א יחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם און ער מאכט א מופת וואס איז משונה פון מנהגו של עולם וטבעו יתברר לכל ביטול הדעות ווייל ווערן אלע פאלשע דעות בטל, כי המופת הנפלא, ווייל דער מופת הנפלא, דער וואונדערליכער מופת מורה ווייזט שיש לעולם אלקי מחדשו, און ס'ווייזט אז דער אייבערשטער איז מחדש די וועלט, ויודע, און ער ווייסט אלעס, ומשגיח, און ער איז משגיח, ויכול, און ער קען אלעס, וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, טאמער ס'קומט נאך פארדעם אז א נביא זאגט ס'וועט געשען, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה, ווייזט עס אז ס'איז אמת די נבואה, כי ידבר האלוקים אל האדם, אז דער אייבישטער רעדט מיט מענטשן, דאס איז א פסוק אין דברים קפיטל ה, פסוק כ א, און אויכעט ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, דער אייבישטער איז מגלה זיינע סודות פאר זיינע קנעכט די נביאים, דאס איז א פסוק אין עמוס קפיטל ג, פסוק ז, ותתקיים עם זה התורה כולה, די גאנצע תורה ווערט מקוים, ווייל די תורה איז דאך אויך געגעבן געווארן דורך א נביא דורך משה רבינו. ס'איז אמת אז יעדער האט געזעהן ס'איז געווען ביים מעמד הנבחר, מעמד הר סיני, אבער די סוף כל סוף אז אלעס וואס משה רבינו האט שפעטער נאכדעם געזאגט וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט ווייזט עס אז ס'איז אמת, דער אייבערשטער רעדט צו מענטשן צו זיינע נביאים. ולכך יאמר הכתוב במופתים וועגן דעם שטייט ביי די מופתים למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ, להורות צו ווייזן על ההשגחה כי לא עזב אותה למקרים כדעתם, ער האט נישט איבערגעלאזט פאר מקרים, ואמר עס שטייט אויך למען תדע כי לשם הארץ, להורות צו ווייזן על החידוש, כי הם שלו שבראם מאין, ואמר ביי די שטייט דאס דריטע מאל למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, להורות על היכולת שהוא שליט בכל אין מעכב בידו, קיינער קען אים נישט צוריקהאלטן, כי בכל זה היו המצרים מכחישים או מסתפקים, אבער האבן זיי עס מכחיש געווען, אבער זיי זענען געווען. אין א ספק אויף דעם, אם כן האותות והמופתים הגדולים, איז די אלע גרויסע אותות און מופתים עדים נאמנים זענען געהעריגע עדות אויף באמונת הבורא ובתורה כולה און די גאנצע תורה ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, ווייל דער אייבערשטער וועט נישט מאכן פאר יעדן רשע א נס, ער וועט זאגן לאמיך זען דער אייבערשטער זאל מיר אויך מאכן א נס. יצוה אותנו האט אונז ער באפוילן שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו אז אונז זאמער מאכן א זיכרון אות וואס אונז האמער געזעהן ונעתיק הדבר אל בנינו מען זאל רעדן צו אונזערע קינדער ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון ביז ס'וועט אנקומען צום לעצטן דור יעצט והחמיר מאוד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת חמץ דער אייבערשטער האט זייער מחמיר געווען אין חמץ אז מ'איז מחויב כרת. און אויך חמץ איז במשהו און ס'ווערט נאר בטל פארן זמן איסור נאכן זמן איסור ווערט עס נישט בטל, און אויך דער אייבערשטער האט מורא'דיג מחמיר געווען איבער עזיבת הפסח טאמער איינער מאכט חלילה נישט א קרבן פסח, מען מיינט ווען דער בית המקדש איז געשטאנען, נישט היינט פארשטייט זיך, והצריך שנכתוב כל זה שנראה אלינו באותות ובמופתים, און דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל עס פארשרייבן וואס מען האמיר געזען באותות ובמופתים על ידינו אויף אונזערע הענט מיינט מען נאר תפילין של יד.

זאל מאכן א סוכה ס'איז אויך א זכר ליציאת מצרים, שבת איז אויך א זכר ליציאת מצרים, וכן כל כיוצא במצוות רבות זכר ליציאת מצרים, והכל דאס איז אלעס להיות לנו בכל הדורות, ס'זאל אונז בלייבן אלע דורות עדות במופתים שלא ישתכחו, מ'זאל חלילה נישט פארגעסן די מופתים וואס מ'האט געזען, ולא יהיה פתחון פה לכפור להכחיש אמונת אלוקים, און ס'זאל חלילה נישט זיין.

בורא גדול מאוד על עושי רצונו, און מען זעט פון דעם אויך, און ער איז מודה אז דער אייבערשטער טוט אסאך גענאדע פאר מענטשן וואס זיי טוען זיין רצון, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות, וכבוד גדול לזכות אבותינו החפצים ביראת שמו, און עס איז א געוואלדיגער כבוד פאר אונזערע עלטערן וואס זיי ווילן אז דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל מען מורא האבן פאר דעם, כאטש מיט דעם וואס אונז טוען מיר די אלע זאכן, מען האלט פסח, מען עסט מצות, טוען מיר אונז א כבוד פאר.

וכוונת רוממות הקול בתפילה וכוונת בתי כנסיות וזכות תפילת הרבים, לערנט זיך מיט דעם אויס דעם זכות תפילת הרבים, שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו מענטשן זאלן זיך קענען צאמזאמלען ויודו לקל שבראם און דאנקען דעם אייבערשטן ער האט זיי באשאפן והמציאם און ער האט זיי ממציא געווען ויפרסמו זה ויאמרו לפניו ער זאל זאגן פארן אייבערשטן בריותיך אנחנו אונז זעמיר דיין באשעפן. זה כוונה דאס איז וואס ס'שטייט ויקראו אל אלקים בחזקה אז זיי האבן זיך צוזאמגעקומען און געבעטן דעם אייבערשטן שטארק. זאגט דער רמב"ן ווייטער, ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים, פון די מפורסם'דיגע ניסים איז א מענטש מודה אז ס'איז דא ניסים נסתרים, באהאלטענע זאכן אויך, ניסים שהם יסוד התורה כולו שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, א מענטש האט נישט קיין חלק אין תורת משה, עד שנאמין ביז מיר גלייבן בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים און בין ביחיד אלעס פירט דער אייבישטער על כל פנים דאס דארף יעדער בר מצוה בחור אנהייבן צו לערנען דאס איז די יסוד פון אידישקייט פארוואס דער אייבישטער האט אונז באשאפן יעצט למעשה. איז דער מהר"ל איז דאס זייער שיין מסביר אין גבורות אז ס'איז געווען פונקטליך העלפט און העלפט צו ווייזן פאר די אידישע טעכטער אז ס'איז דא א השגחה פונעם אייבערשטן אויף יעדע זאך. יעצט לאמיר גיין ווייטער. בקיצור ובאות און זיי האבן גענומען ושופתות שני קדירות, זיי האבן ארויפגעלייגט צוויי טעפ העכערן אויוון ס'זאל זיך קאכן, אחד של חמין, איינס פון ווארעם וואסער, ואחת של דגים און איינס איז געווען פון די פיש. יעצט רש"י זאגט צו וואס האבן זיי געדארפט האבן חמין, ווארעם וואסער, ווייל אזוי ווי די מענטשן האבן דאך געארבעט אין חומר ובלבנים און מען איז דאך געגאנגען בארפיסיג, האבן זיי אפגעוואשן די פיס פאר די מענער, די פרויען האבן געגאנגען שעפן וואסער מיט פיש, אפגעקאכט און געטראגן צו די מענער אז זיי זאלן האבן צו עסן פיש ס'זאל מרבה זיין די זרע די תאווה און אויכעט אז זיי זאלן זיין זויבער אפגעפוצט און מוליכות און זיי האבן עס געפירט אצל בעליהן פאר זייערע מענער לשדה אין פעלד אריין און מרחיצות אותם זיי האבן זיי אפגעוואשן וסכות אותם און זיי האבן זיי אפגעשמירט און געווען מסתם צובלוטיגט און צואווייטיגט פון ארבעטן שווער. און מאכילות אותם, און משקות אותם, זיי האבן געגעבן זיי צו עסן, און זיי האבן געגעבן פאר זייערע מענער צו טרינקען. יעצט די גמרא אין מסכת כתובות דף י עמוד ב' איז מסביר אז דאס מאכט א מענטש רואיג און אויכעט אז ער זאל וועלן האבן עונה, כאטשיג ער ארבעט שווער, ונזקקות להם בין שפתיים, און זיי האבן זיך באהאפטן צו זיי צווישן. די גרעניצן פון די פעלדער. יעדע פעלד האט א שטיקל טאל און ס'האט ווי ס'ווערט העכער. איז דארט ווי ס'איז נידריג, דארטן האבן זיי זיך באהאפטן מיט זייערע מענער. נישט ווי ס'הויעך וועגן צניעות, מ'זאל נישט זעהן איינער דעם אנדערן. איז די גמרא דרש'נט דא שנאמר וואס ס'שטייט אם תשכבון בין שפתיים. זאגט דארטן די גמרא בשכר תשכבון בין שפתיים, ווייל עטס זענטס אין די פעלדער דארטן געלעגן, האבן זיי זוכה געווען צום ביזת הים, שנאמר וואס עס שטייט כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ, איז איז די גמרא מסביר די פליגלעך פון דעם יונה איז געווען צוגעדעקט מיט זילבער און די שפיצקע איז געווען מיט בריליאנטן פון גאלד. יעצט דער מהרשא איז מסביר אז וועגן דעם האבן זיי געוואוינט אין די פעלדער קודם ווייל פרעה האט זיך נישט אריין געלאזט אז מען זאל גיין אהיים כ'האב עס שוין געזאגט פון אנפאנג דעם שיעור ווייל כדי מען זאל ווייניגער מאכן כלל ישראל אבער דער מהרשא איז מסביר זיי האבן געוואלט ארויס גיין פון טומאת מצרים און אינמיטן די שטאט איז געווען טומאת מצרים וואלטן זיי נישט געקענט אראפ ברענגען אזאלעכע קינדער וואס זיי וואלטן זוכה געווען ארויס צו גיין פון מצרים. על כל פנים, וועגן דעם האבן זיי עס געטון אין פעלד. יעצט, אין תנחומא, אין פרשת פקודי, ווי מען רעדט דארטן פון כיור, קאפיטל ט', שרייבט ער דארט נאך צו מער, אז די פרויען האבן גענומען די שפיגלעך וואס זיי האבן געהאט, פון קופער געמאכט, און יעדער האט זיך געזעצט לעבן די מאן און געוויזן אין שפיגל ווי שיין זי זעט אויס, אזוי האט זי אנגעדרייט די מאן אז ער זאל וועלן. האבן מיט איר קינדער כאטשיג מען האט אזוי שווער געארבעט און ממילא האט דער אייבישטער זיי באצאלט שפעטער. אז די שפיגלען האט מען גענוצט פארן כיור און פארן כיור האט מען גענומען צו געבן צו טרינקען דאס וואסער פאר א סוטה. האב איך שוין אמאל געזאגט, ס'שטייט אז טיטוס הרשע האט אריינגעשטעקט א שפיז אין קדשי קדשים, כסבור שהרג את עצמו, ער האט געמיינט ער האט חלילה געהארגעט דעם באשעפער, מ'זאגט אז ס'א כינוי שהרג את עצמו ער האט זיך געהארגעט. איז לכאורה פרעגן אלע ספרים, דער מהרל פרעגט עס אויכעט, נישט דא, דער מהרל פרעגט עס אין אן אנדער ספר, איך מיין אין נצח ישראל, וואס עפעס דען, ווייסט מען דאך פון זוהר לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין נס סתם אזוי, זאגט דער מהרל א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט, אויף דעם פרוכת האט מען געשפריצט פֿיר הונדערט יאהר די בלוטן, א דבר שבקדושה נישט תופס קיין מקום, ווייל אונז געפין מיר אז ווען מען האט געמאסטן פון איין זייט, און פון די צווייטע זייט איז אלץ געווען צען, און דער ארון איז דאך געווען אמתים וחצי, איז זאגט די גמרא אז מקום ארון אינו מן המידה, א דבר שבקדושה נישט תופס קיין מקום, זאגט ער מ'האט געשפריצט בלוט פֿיר הונדערט יאר, ווען מען האט געשפריצט האט זיך עס איינגעזאפט, ס'האט נישט תופס מקום געווען, די מינוט ווען טיטוס הרשע האט ארויפגעלייגט א טמא'נע זאך, איז ארויסגערינען דאס בלוט, ס'איז נישט געווען א נס ס'איז ארויסגערינען, ס'איז פון זיך אליין ארויסגערינען, די זעלבע קען מען זאגן אויכעט שטייט ביי אשה סוטה, מען האט איר געגעבן מים המרים, איז איר בויך איז געשוואלן געווארן, און ס'איז אראפגעפאלן, ס'האט געפלאצט ס'איז אראפגעפאלן, נו לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא, ניין ס'איז נישט אזוי, מען האט איר געגעבן. מען האט אפגעקראצט ערד פון די פלאר פונעם בית המקדש, און מען האט איר געגעבן מים המרים וואס מען האט ארויף געשריבן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און ווען דאס האט זיך אויסגעמישט אין איר בויך אויב זי איז געווען טמא זי האט געזינדיגט, איז די קדושה פונעם ערד פון דעם בית המקדש און דאס וואסער וואס מען האט ארויף געשריבן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף דעם האט נישט געקענט בלייבן רוען אין אזא דבר טמא. ממילא איז איר דער בויך אראפגעפאלן. על כל פנים, צוריק קומען דא צו די גמרא מסכת סוטה, פון דעם האט מען געמאכט דעם כיור, וואס אין דעם האט זיך דער כהן געוואשן די הענט, און אויך האט מען משקה געווען א סוטה, צו ווייזן אז די אידן, די אידישע טעכטער אין מצרים זענען געווען אפגעהיטן, און זי, די סוטה, איז נישט געווען אפגעהיטן, וועגן דעם איז זי געשטארבן. יעצט, איך דארף ענק נישט דא מסביר זיין, אז די מענער האבן זייער שווער געארבעט אין מצרים, די פרויען זענען געווען אינדערהיים, וועלכע פרוי גייט זיך מאכן נאריש און גיין ווערן דעמאלט שוואנגער, זי ווייסט אזוי, זי דארף דורכגיין צער חבלי לידה, זי דארף דורכגיין נאכדעם דאס קינד אויפכאווען, זי דארף דורכגיין אז איר זון זאל זיין נישט פון די לאקי הונדערט פֿופֿציק קינדער וואס פרעה האט גע'שחט'ן אינדערפרי און ביינאכט, זי דארף זיין אז לאקי אז מ'וועט איר קינד נישט אריינבויען אין די וואנט, זי האט אזויפיל. אדס עגענסט הער אז זי זאל נישט ווערן שוואנגער אז ס'איז ממש ש ש אלעס זי האט געדארפט צו טון איז זיצן אינדערהיים שטעל דיר פאר ווער ס'איז געגאנגען אנרייצן די מאן אז זי וויל גאר האבן קינדער די אידישע טאכטער איר הערט וואס דא גייט פאר דאס איז דער פסח שאף הם היו באותו הנס זאגט תוס' זיי זענען דער גורם פונעם נס. ווען נישט זיצט מען נאך היינט אין מצרים, מען וואלט געדארפט האבן א מספר פון אזויפיל און אזויפיל קינדער, און ביז אזוי לאנג דאס וואלט נישט געווען די זעקס הונדערט טויזענט, ביז אזוי לאנג דאס וואלט נישט געקומען פאראויס וואלט מען געקענט זיצן אין מצרים. זענען זיי נאך געגאנגען אפוואשן די מענער און געבן זיי שמירעכצער, און זיך ווייזן אויף א שפיגל כדי דער מאן זאל וועלן מיט איר וואוינען. יעצט לגבי אונזער ענין דארף מען דאס אויך וויסן. אידישע טעכטער, דער מאן ארבעט שווער, ער האט אן עול פון פרנסה, אלעס איז אמת, ס'איז אבער דא זייער אסאך וואס די ווייב קען צוהעלפן. ווען דיין מאן קומט היים און ער זאגט שוין גענוג קינדער, זאלסטו וויסן ער טוט דיך אביוזן מיט דעם, ווייל דו האסט א ווסת, דאס הייבט זיך אן פון ווען ס'הייבט זיך אן, און ס'ענדיגט זיך איך ווייס ביי פֿינף און דרײַסיק, פֿערציק, סאו בעסיקלי הי'ז אביוזינג יור סיסטעם, דו האסט א סייקל וואס דאס גייט זיך אויפהערן. און נו מוזטו קענען שרייען ביז מארגן איך וויל נאך האבן קינדער. סאו אויב ס'איז נישט קיין העלט פראגע, אויב ס'איז א געזונטהייט פראגע זי איז נערוועז זי איז נעבעך אויף פילן צו כדומה דעמאלטס זאג איך גארנישט, נאר סתם ווייל דער מאן ס'איז אים באקוועמער, העי גיי מוף אויף פילאדעלפיע האסטו פאר הונדערט טויזענט דאלער א הויז, גיי מוף אוט אוו טאון שטעלטס ענק צאם אסאך יונגעלייט, די רבנים וועלן גארנישט טוהן, די בעסטע וואס זיי טוהן איז זיי רעיפן ענקערע ווייבער, באט איך רעד גייטס טוטס קאנסטראקשן, און ווען נישט זאל די ווייב אויך גיין ארבעטן. א פרוי מעג זיך אויסלערנען זאכן וואס זי קען טון אינדערהיים, בוקקיפינג, קארעל דרא, קאונטינג, ארקיטעקט, אמעריקע איז געבויעט אויף א טו סעלערי האוזהאלד, דאס קוקט אין יעדע בוק וועט עס אייך זאגן, סאו נעם עס נישט אויס אויף די קינדער, אמאל געט דער אייבישטער אזא עונש אז איין קינד קאסט אפ וויפיל צען קינדער האבן געקענט אפקאסטן, און איין קינד נעמט ארויס די דם התמצית מיט די מארך וויפיל צען קינדער האבן געקענט ארויסנעמען. סאו נעמען זיי עס שוין אויס אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט ביסט א אידישע טאכטער דו דארפסט האבן קינדער, ס'דיר צו שווער, רו דיך אפ א יאר, באט נישט אז מען האט שוין צוויי קינדער שרייען די אינגעלייט אפן אין שול איך קען נישט אפארדן, קענסט נישט אפארדן? שטעל דיר פאר וואס איז געווען אין מצרים, מען זאגט כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, דו ווילסט די זעלבע ניסים ווי אין מצרים. פארוואס זאל עס דיר דער אייבערשטער געבן? דו פירסט דיך אויף אזוי מ'האט זיך אויפגעפירט אין מצרים? דו ביסט א אידישע טאכטער וואס דו היטסט דיין מאן און דו זעסט צו צוריקשטעלן כלל ישראל נאך אזא גרויסן חורבן פון א צווייטע וועלט מלחמה? העי, אז דו ווילסט פונעם אייבערשטן עפעס, דעיר'ס נאו פרי רייד, דו מוזט אויכעט צולייגן צו דעם. ווען דיין מאן רעדט אזוי זאלסט אים שלעפן צו א רב און זאלסט זאגן, איך וויל נישט פארלירן מיינע יונגע יארן, און אויף דער עלטער איז שוין שווערער צו האבן קינדער, ס'איז דא א טשענס פון מאנגאליען. און אז ס'שטארבט חלילה א קינד און דו בלייבסט נאר מיט איין קינד האסטו גארנישט אויפגעטון, ווייל אויף איין קינד איז זייער שווער אלעס אנצולייגן, סאו עווענטשעלי וועסטו וועלן האבן נאך א קינד אבער דעמאלטס איז שוין פארלוירן דיין פיריעד. נא נא נא נא נא, דו האסט טעקניש, דעיס וואן טינג דעט יו העוו וואט יור סעלינג, דו פארקויפסט דיין יוט אז דו ביסט יונג און דו קענסט דעליווערן א קינד, דאס איז וואס א אידישע טאכטער פארקויפט. און אז דו טוסט עס אביוזן, טוסטו כופר זיין אינעם אייבערשטנ'ס חסדים. יעצט וואס האט דער אייבערשטער געטון ווען ער האט צוגעקוקט אזא מסירות נפש? יעצט מיט דעם וועט עטס אויך פארשטיין, דא זאגט די גמרא אז אין זכות נשים צדקניות, און אין די זעלבע מסכת סוטה, דף י"ד עמוד א', זאגט די גמרא דארטן אז די אידן האבן געוואוסט אז דער אייבערשטער גייט זיי ארויסלייזן פון מצרים, ווייל דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו, סאו איך פארשטיי נישט. אויב דער אייבערשטער האט זיי צוגעזאגט וואס דארף איך האבן דעם זכות פון די נשים צדקניות? איז דאס איז דער תירוץ? דער תירוץ איז אז אלס נשים און נישט די נשים צדקניות האט אונז דער אייבערשטער צוגעזאגט פֿיר הונדערט יאר וועט מען זיין דארט און נאכדעם וועט ער אונז אויסלייזן דאס וואס די נשים צדקניות האבן זיך מוסר נפש געווען און זיי האבן צוריקגעשטעלט דעם דור, קודם האבן מיר באקומען א דיסקאונט שטאטס פֿיר הונדערט זענען מיר נאר געווען צוויי הונדערט און צען און אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט געארבעט האט מען. אדער הונדערט און זעכצן יאר ווען לוי איז אוועק, אדער ווייל מרים די צדיקת, נשים צדקניות, איז געבוירן געווארן האט מען שוין נאר געארבעט זעקס און אַכציק יאר. ס'דאך מורא'דיג! יעצט זאגט די גמרא ווייטער, וכיון שמתעברות באות לבתיהם, ווען זיי זענען שוואנגער געווארן זענען זיי אהיים געקומען צו זייער הויז און זענען מער נישט צוריק געגאנגען צום מאן, וכיון שמגיע זמן מולדיהם, ווען ס'איז געקומען די צייט זאלן האבן דאס קינד, הולכות ויולדות בשדה, תחת התפוח, זענען זיי געגאנגען אונטער אן עפל בוים אז זאלן האבן די קינד, שנאמר וואס עס שטייט תחת התפוח עוררתיך, יעצט זענען זיי נישט צוריק געגאנגען מער צו וואוינען מיט די מענער, ווייל ס'איז דא אין מסכת תענית דף י"ד עמוד א', און אויך אין שלחן ערוך שטייט אז ווען ס'איז דא א שווערע צייט, שנת בצורות, טאר מען נישט האבן קיין תשמיש, נאר אויף צו האבן קינדער. דאס הייסט נאר אויב מ'האט מקיים געווען פריה ורביה, אבער די פרויען האבן געהאלטן אז ביז לאנג מ'וועט נישט צוריק שטעלן כלל ישראל און ס'וועט נישט זיין מיט וועם ארויסצוגיין הייסט עס אזוי ווי מ'האט נישט קיין קינדער, ביי זיי איז נישט געווען א בן און א בת אדער צוויי בנים מיט איין בת. יעצט האבן זיי זיך געשטעלט אונטער אן עפל בוים. וואס עפעס אן עפל בוים? אין שיר השירים קפיטל ב' פסוק ג' שטייט כתפוח בעצי היער אזוי ווי א עפל, אין די האלץ פונעם וואלד, דאס מיינט אויפן בוים, כן דודי בין הבנים, אזוי איז מיין דוד צווישן די קינדער, בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי. יעצט זאגט רש"י, כתפוח, זאגט רש"י, אילן של תפוחים, א בוים פון עפל, כשהוא בין אילני סרק, ווען ס'איז צווישן ביימער וואס זיי געבן נישט קיין פירות, הוא חביב מן כולם. פארוואס? ווייל שפריו טוב בטעם ובריח, ווייל אן עפל בוים, די פירות פון אן עפל איז זייער גוט בטעם ובריח. כן דודי בין הבנים זאגט רש"י בין הבחורים הדוגמה כך, די דוגמה איז, כך הקדוש ברוך הוא מכל האלוהים נבחר, אונז האבן אויסגעוועלט דעם אייבערשטן פון אלע אפגעטער, לפיכך בצלו חמדתי וישבתי. ומדרש אגדה, דער מדרש אגדה זאגט התפוח הזה הכל בורחים ממנו, לפי שאין לו צל כל כך, ווייל ער האט נישט א גרויסן שאטן, ווייל ער האט דאך עפל, כך ברחו, אזוי זענען אוועק געלאפן כל האומות מעל הקדוש ברוך הוא במתן תורה, אבל אני, איך כלל ישראל, בצלו חמדתי וישבתי, איך בין געזעסן, אונטערן עפּלבוים. אַ עפּלבוים, די סעודה פֿון פֿרײַטיק צו נאַכטס ווערט אָנגערופֿן חקל תּפּוחין קדישין, אַ פֿעלד פֿון הײליקע עפּל. דאָס ווײַזט, אַז אונדז האָבן מיר אויסגעוועלט דעם אייבערשטן, אַז ער זאָל זײַן אונדזער באַשעפֿער. ס'איז דאָ אין דעם נאָך סודות, אָבער דאָס איז, ווי מע זאָגט בפּשטות. יעצט, דאָס, וואָס זיי האָבן זיך געשטעלט דאָ אונטער אַ תּפּוח, די פֿרויען אין מצרים, ווייל זיי האבן שוין געהאט דעם פילינג, זיי האבן געגליסט צו מקבל זיין די תורה, זיי האבן געוויסט אז זייערע קינדער גייען מקבל זיין די תורה, ממילא אזוי ווי רש"י זאגט אין שיר השירים אז די אומות העולם לויפן אוועק פון אן עפל בוים ווייל ס'האט נישט קיין שאטן, און די אידן גייען דווקא צום עפל בוים ווייל דאס איז מרומז אויף די תורה, איז די זעלבע די פרויען זענען שוין געגאנגען אונטער דעם עפל בוים אז זיי זאלן קענען האבן קינדער וואס זאל זיין ראוי צו קבלת התורה. לאמיר צוריק גיין דורך די גמרא, שנאמר וואס עס שטייט תחת התפוח עוררתיך, יעצט וואס האט דער אייבערשטער געטון ווען ער האט געזען אזא מסירת נפש, זאגט די גמרא והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום, דער אייבערשטער האט געשיקט פון הימל מלאכים, ער האט געשיקט מי שמשפר און מי שמנקר את הוולד ווער עס האט אפגעקלינט און אויסגעגלעט דאס קינד, אויסגעגראדט די אברים, און עטס ווייסט וואס נאך ער האט געטוהן? ומלקט להם שני עגולים, די מלאכים האבן געטראפן צוויי רינגעלעך, צוויי רינגעלעך מיט שטיינער, וואס פון איינעם האט דאס קינד געזייגט האניג, און פון איינעם האט דאס קינד געזייגט אויל, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק, ויניקהו דבש מסלע ושמן. נאכדעם גיימער ווייטער, די קינדערלעך זענען דאך אמאל גרויס געווארן, וכיוון שמכירים בהם המצרים, די מצרים האבן זיי געזען, באו להרגן, האבן זיי זיי געוואלט הרג'נען, ונעשה להם נס, איז געווארן א נס ונבלעו בקרקע, זענען איינגעזינקען אין דר'ערד, און געקומען די מצרים, זיי האבן געזאגט, ס'איז איינגעזינקען אין דר'ערד, כ'וועל ברענגען אן אקער אייזן מיט אקסן, און כ'וועל אנהייבן צו אקערן, און זיי האבן אנגעהויבן אריינצוגראבן, דאס וואס ס'שטייט אין תהילים על גבי חרשו חורשים, זיי האבן געהאלטן אין איין גראבן.

זאגט די גמרא אל תקרא זאלסט נישט ליינען בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים ס'זענען געקומען הויפענעס מיט סטאדעס שאף וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים דער אייבערשטער האט זיך ווייט ביי זיי באוויזן ביים ים הם הכירוהו תחילה זיי האבן דערקענט דעם אייבערשטן די ערשטע שנאמר ווייל ס'שטייט זה קלי ואנוהו רבותי דאס איז א גמרא. וואס מען דארף עס זייער שטארק חזר'ן, אונז וויל מיר פונעם אייבערשטן גרויסע זאכן, קענסט דאך נישט פארלאנגען פון אייבערשטן אז דו לייגסט נישט איין, שטעל דיר פאר וואס א פרוי אין מצרים האט איינגעלייגט זי זאל האבן קינדער, שטעל דיר פאר וואס זי איז דורך געגאנגען, און ס'איז געווען נײַנציק פראצענט טשענס מיט אבער כל הבן היאורה הילוד תשליכו אדער מ'עט נעמען ק"נ יונגלעך האט ער גענומען יעדן טאג אינדערפרי און ק"נ יונגלעך ביינאכט, איט וואס סאטש א טשענס אז עס זאל אנקומען אין ערגעץ נישט. צו ביי פרעה'ן אין שטוב ער זאל אים שעכטן אז ס'איז ממש, די אדס וואס אלל אגענסט יו. סאו פארוואס האבן עס אידישע קינדער געטוהן? ווייל זענען אידישע קינדער, נאר פאר דעם. א אידישע פרוי דארף דאס וויסן, א אידישע טאכטער. דו ביסט דא צוריק צו שטעלן כלל ישראל און אויפצוברענגען כלל ישראל וויפיל דיין מעגליכקייט פון דיינע נערוון פון דיין באדי קען פארטראגן. אבער וואס האט צו טוהן מיט בודזשעטס מיט מעשה'ס? דארפסטו וויסן, דער אייבערשטער האט דאס נישט ליב, און דאס האב איך געוואלט א מעסעדזש, ס'קומט יעצט יציאת מצרים, אונז בעט מיר דעם אייבערשטן כימי צאתכם ממצרים אראנו נפלאות, דו מוזט עפעס אריינלייגן. יעצט האב איך אויך געוואלט זאגן, איך געדענק ווי אסאך מענטשן געדענקן ווי אונזער הייליגער רבי איז געזעסן מיט די בעקיטשע, די ווייסע, און ביז אינדערפרי האט ער געהאלטן דעם עולם, ביזן עלות, און דעמאלטס האט מען אנגעהויבן ויושע, ווערט געברענגט אין די סגולה ספרים אז ווען איינער האט נישט קיין פרנסה, צו ער דארף האבן שידוכים פאר די קינדער, זאל ער אויפשטיין פרי פארן עלות, און ער זאל זאגן די שירת הים בשמחה ובכוונה, און וועט ער געהאלפן ווערן אלעס וואס ער ברויך, מען דארף זיך נישט לאזן, ס'קומט אזא יום טוב לאזט'ס עס נישט דורך גיין פארפאלן, שביעי של פסח דאס איז די היילייטס פונעם גאנצן יום טוב, ווייל יעצט. ביי חול המועד זענען די אידן געגאנגען און געגאנגען מ'האט נישט געוויסט ווי מ'גייט און פלוצלינג האט מען געזעהן ווי די מצריים לויפן נאך און מ'האט שוין גע ס'איז שוין געווען ממש אויף אויפצוגעבן מ'האט שוין נישט געוויסט וואס גיי איך דא טוהן די סוף איז געווען אז דער אייבערשטער האט געמאכט אזא נס שלא כדרך הטבע אז די ים סוף האט זיך געשפאלטן עטס טראכטס אלע וועגן ווי אזוי דער אייבערשטער זאל צושטעלן פרנסה צו דאס דער טראכטן אלע וועגן וויאזוי ער זאל צושטעלן א שידוך עטס פארטס אויף לאנדן אויף פאריז איבעראל דער סוף איז וועטס זעהן ס'איז ביי דיר אינדערהיים. כ' געדענק ביי אונז איז געווען אין ישיבה א בחור ער איז שוין ארום געפארן דריי מאל אויף ארץ ישראל און אין לאנדן שפעטער האט ער געוואוינט אין יוז סטריט זי האט געוואוינט אין הופער סטריט און ס'איז געווארן דער שידוך ווען די צייט איז געקומען פלעגט אים זיין טאטע אלץ זאגן קוק כ'האב נישט געוואוסט אז פון יוז אויף הופער דארף מען דריי מאל ארום פארן די וועלט און יעדער בחור קען אויסזאגן תהילים אינדערפרי פארטאגס געט א כאפ אריין אויסצוזאגן תהילים פון דוד המלך, און יעדער איד וואס ער דארף פרנסה זאל זאגן א קאפיטל אפאר קאפיטלעך תהילים אויף פרנסה, און אזוי דענק איך דער אייבערשטער וועט אי"ה העלפן מען וועט נישט לאזן דעם יום טוב זאל סתם דורך גיין ווי מען זאגט אן א פארוואס. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב, און דער יום טוב זאל ברענגען השפעות, שידוכים, פרנסה, וואוילע קינדער, געזונט, און אלעס וואס יעדער איד ברויך. א גוטן יום טוב.